פרשת נח, אלה תולדות נח, נח איש צדיק. יענע וואך האט די סדרה זיך געענדיגט ונח מצא חן בעיני ה'. אור החיים הקדוש זאגט יענע וואכעדיגע סדרה סוף די לעצטע שטיקל זאגט ער וואס טייטש ונח מצא חן בעיני ה' זאגט דער אור החיים הקדוש נח מצא חן איז נישט ווייל ער איז געווען א צדיק קלאר אז ער איז געווען א צדיק די תורה זאגט דאך נח איש צדיק תמים היה בדורותיו כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור הזה, אבער דאס וואס נח איז געראטעוועט געווארן ונח מצא חן בעיני ה', זאגט דער אור החיים הקדוש איז נישט ווייל ער איז געווען א צדיק, ווייל אויב וועגן דעם איז ער געראטעוועט געווארן איז פארוואס אלע תינוקות די אלע תינוקות פארשווענקען געווארן, אויב א צדיק די תינוקות האבן דאך נישט געזינדיגט, נאר אלא מאי, זאגט דער אור החיים הקדוש, איז געווען דא א געוויסע חרטה כי נחמתי כי עשיתם, כביכול האט געהאט א חרטה אויף דעם גאנצן בריאה וממילא זענען אלע פארשוואונדן געווארן. און פארוואס איז נח געבליבן? נישט ווייל ער איז געווען א צדיק, ווייל זעסט דאך תינוקות זענען אויך געגאנגען, ס'איז געווען א חרטה פון די גאנצע בריאה, פארוואס איז נח געבליבן? מיט די אור החיים הקדוש, ונח מצא חן, ער האט געהאט א חן וואס דער חן האט געראטעוועט אפילו ווען די גאנצע וועלט פארשווענקען געווארן איז ער געבליבן לעבן. די לשון פון אור החיים הקדוש, כי הגם שהיה צדיק, ער איז געווען א צדיק, אבער לא תצילנו צדקתו, דא האט נישט געהאלפן די צדקות, אלא בחינת החן, ווי אזוי האט ער זוכה געווען צו דעם חן, זאגט די אור החיים הקדוש, שהשיג, בחינת החן שהשיג מאמצעות בחינת המצוות, זאגט די אור החיים הקדוש, כי יש לך לדעת, כי יש מצוה שתועלתו להמשיך חן על האדם, ס'איז דא א מצוה וואס דאס ברענגט א חן, אבער נישט סתם א חן, אז די גאנצע וועלט ווערט א מבול און דו בלייבסט לעבן, ס'איז דא א מצוה שתועלתו להמשיך חן על האדם, או, זאגט דער אור החיים הקדוש או בבחינת ג' או ד' מצוות ידועות, וואסערע מצוה איז דאס? זאגט ער והשם לא יודיע תועליות המצוות, דער רבונו של עולם האט נישט געזאגט וואסערע מצוה ברענגט דעם תועלת פון חן, פארוואס? לטעם שאמרו ז"ל, דער מדרש זאגט תנחומא אין עקב, אז טאמער מען וועט זאגן די מצוה וואס עס ברענגט חן, איז שירוצו כל העולם לתועליות, וועט מען לויפן נאר צו די מצוה, דערפאר האט מען נישט אויסגעזאגט וואסערע מצוה ס'איז. אבער ס'איז דא געוויסע מצוה וואס דאס ברענגט חן און נח האט זאגט ער אבער נח זה נח זכה ומצא החן ער האט זוכה געווען צו דעם חן ער האט זוכה געווען צו דעם חן איז דא אין אור החיים הקדוש שטייט נישט וואסערע מצוה ברענגט דעם חן לאמיר זעהן אבער דער חרדים זאגט אין פרק ס"ו זאגט ער יא וואסערע מצוה ברענגט חן וואס איז אחר מצוה? ער זאגט אזוי, דער חרדים זאגט אין פרק ס"ו אות ע"ה, אם רוצה אדם למצוא חן בעיני השם, ער וויל זוכה זיין, ער וויל א חן, וואס זאל ער מאכן? וואס זאל ער טון? פאסטן? וואס? זאגן שוין נשמת, וואס? וואס זאל ער טון? אם רוצה אדם למצוא חן בעיני השם, איין זאך זאגט ער, ווייסט וואס? לא יכעוס, נישט זיין אין כעס. שנאמר, זאגט דער חרדים, ס'שטייט דאך ונח מצא חן בעיני השם, ולא פירשו למה, מ'האט נישט געזאגט פארוואס ער האט זוכה געווען צו חן, די תורה זאגט נישט פארוואס. זאגט דער חרדים די תורה זאגט יא פארוואס וויאזוי שטייט פארוואס ונח אלא בשמו פירושו זאגט דער חרדים ונח ווייל ער געווען א נח זאגט ער אז שהיה נח בדיבורו ובמעשיו ובהילוכו לכן מצא חן אין די נאמען זיינע זאגט דער חרדים שטייט די סיבה פארוואס מצא חן ונח ווייל ער געווען נח זאגט ער ולא פירשו למה שטייט ונח מצא חן בעיני השם שטייט נישט פארוואס עס שטייט יא פארוואס אלא בשמו אין זיין נאמען איז פירושו אז די נשיאות חן איז געווען ווייל שהיה נח בדיבורו ובמעשיו ובהילוכו לכן מצא חן דחן ונח חד זאגט דער חרדים אז איינער וואס וויל מוצא חן זיין לא יכעוס די זעלביגע זאך ברענגט די ישמח ישראל די וואך אין די ערשטן שטיקל, ברענגט ער צו ספר הישר לרבינו תם, א דבר חידוש, ברענגט ער אזוי, אז אזוי ווייסט מען דאך יעדע מענטש האט א בחירה צו זיין גוט צו שלעכט, זאגט ער אויב עס איז דא איינער וואס ער איז מוצא חן ביי דעם אייבערשטן און דער רבוש"ע הייבט אים אויף למעלה מן הבחירה ער מוז זיין גוט, פארוואס? ווייל ער האט א חן

פארוואס דארף ארויסקומען א זרע כשר ווייל מצא חן? פארוואס? זאגט ער ווייסט פארוואס? זאגט ער ווייל דאס איז מחזור ווייל ער איז מעביר על מידותיו, ונח מצא חן, מעביר על מידותיו, דער לא יכעוס דאס איז נישט קיין לייכטע זאך, אבער א מעביר על מידותיו ער איז נושא חן, און נושא חן בעיני השם, אזא חן אז אפילו די גאנצע וועלט ווערט פארשווענקען און ער ווערט געהאלפן, די גרעסטע סגולה צו ישועות. ס'האט מיר דערציילט דא הגאון הגדול רבי יודא אריה דינר שליט"א, דער רב דא פון דברי שיר, פון די גרויסע רבנים דא אין בני ברק, גרויסע גאון וצדיק, ער דערציילט מיר א מעשה אזוי, תש"פ, תש"פ איז דא אריינגעקומען אין א בית מדרש א איד וואס האט נישט געהאט קיין קינדער לאנגע יארן, און ער האט געבעטן פונעם גבאי, עס איז דאך ידוע די עליה כל הנערים א סגולה אויף קינדער, עליה פון עולה זיין כל הנערים, בעט ער פון אים אז דו גייסט פארקויפן דעם עליה כל הנערים, גייסט עס פארקויפן, קענסט פארקויף עס, אבער וויפיל יעדער איינער גיבט, זאלסטו וויסן איך גיב מערער, זאלסט וויסן פאראויס איך גיב דיר מערער, און ממילא האלט עס פאר מיר, דו פארקויף עס, אבער יעדער איינער זאל וויסן איך גיב מער. און דער גבאי האט אזוי געטון, ער פארקויפט עס, און און כסדר דער עולם האט געפריווט צו קויפן, און ער האט געקויפט, ער האט געגעבן פאר מערער, געגעבן פאר מערער. און למעשה דארטן איז געזעצן עפעס א גרויסע גביר וואס ער האט געהאלטן אין איין מעלה צו זיין די פרייז מער און מער און מער, און די גאבע זעהט ס'נעמט נישט קיין עק, דער גביר איז מעלה דעם פרייז העכער און העכער, איז די גאבע צוגעגאנגען צו דעם גביר און האט אים געזאגט אז זיי אן ער דארף געהאלפן ווערן מיט קינדער, ער האט זיך געבעטן ביי מיר איך זאל עס קויפן, איז אפשר שטעלט מען אפ דא דעם, זאגט אים די, זאגט אים די גביר בשום פנים ואופן נישט, איך ווייס ער דארף געהאלפן ווערן אבער א מכירה איז א מכירה, יעצט פארקויפט מען, איך וויל אויך עס קויפן. זאגט ער ווייל ער האט נעבעך נישט קיין קינדער און נישט בשום פנים ואופן מען פארקויפט עס דא, דאס איז דאס. ס'איז געווארן דארטן אביסל לעבעדיג די גאבע, בקיצור דער וואס האט נישט קיין קינדער איז צוגעגאנגען אזוי, ער האט געזען וואס דא טוט זיך, ס'ווערט צו פרייליך דער, ווייל די גביר האט זיך גע'עקשנ'ט בשום פנים ואופן, ער האט געוואלט ווייטער מעלה זיין און מעלה זיין, אט דער וואס דארף געהאלפן ווערן מיט קינדער איז אויך א בעל יכולת, אויך האט ער געלט, אבער ער האט געזאגט איך בין מוותר מען זאל עס גיבן פאר וועמען? פאר דעם גביר. איך בין מוותר, גענדיגט. אין אנהייב האט ער אים געזאגט פארן גבאי אז ער זאל האלטן אין איין וויפיל יעדער איינער גיבט, זאלסטו גיבן מער, ווייל איך וויל דאס האבן, איך דארף דאך געהאלפן ווערן מיט קינדער. אבער ער האט געזען ס'הייבט זיך דא אן עקשנות מיט א גביר, האט ער אים געזאגט איך בין מוותר, ס'זאל זיין פאר דעם דער וואס איז פארן גביר דערציילט דער הרב דונא אז ס'איז געקומען די יאר, דאס איז געווען תש פ שמחת תורה, ס'איז געקומען יעצט תשפ א די יאר שמחת תורה, און די אינגערמאן קומט אריין אין שול, איז די גבאי האט גלייך פארשטאנען ער דארף כל הנערים, איז ער צוגעגאנגען צו אים ער דארף כל הנערים, זאגט ער ניין ניין איך דארף נישט, איך האב נעכטן געהאט א צווילינג צוויי אינגלעך.

וואס טוט זיך דא טון? דאס דערציילט דער טאטע רב דונא, זיין זון, ער האט א זון אין ירושלים הגאון רב זאב דונא שליט א, און דערציילט א מעשה נורא וואס איז דא, ביידע ביידע מעשות איז לעצטיגע מעשות, איז זאגט אזוי, מיר פארשטיין אביסל רבותי וואס הייסט נח מצא חן וואס דער אור החיים הקדוש זאגט אז ס'קען זיין א חיים וואס דאס איז קעגן א גאנצע דור המבול, די גאנצע וועלט גייט און דו בלייבסט שטיין ווייל דו האסט א חן, און וואס איז דער חן וואס זאגט די חרדים? לא יכעוס, וואס זאגט דאס מחצית פון ספר הישר פון רבינו תם, א וואס איז דאס? מעביר על מידותיו, פארשטייט אביסל דא. זאגט מען אזוי, דא איז געווען, מען דארף דאך נישט מסביר זיין דא דעם עולם די מצב דא, די די פון די לעצטע תקופה מיט דעם וויירוס, ווען די ווירוס, איז דא געווען א חתונה לג בעומר אין איינע אין עפעס א ישיבה אין ירושלים, מאכט דאך עס היינט נישט קיין זאלן, מען קען דאך נישט מאכן קיין זאלן מיט אלע געזעצן דא, איז נישט געווען קיין זאל, ס'איז געווען לויט אלע געזעצן, געווען אין א ישיבה אין ירושלים, א קהל מצומצם איז געווען. מצומצם, און מיט אכטונג געבן אויף אלע זהירות וואס מען דארף אכטונג געבן, און אכטונג געבן. אינמיטן דעם טאנצן אבער, אינמיטן טאנצן, אריינקומען פאליציי, און זיי האבן, אויף א געפערליכע נוסח, און זיי האבן איינגעזעצט וועמען? די חתן, די חתן מיט די כלה, מיט די אבי הכלה. ביז האלב פיר פארטאגס אינמיטן די חתונה אריין איינגעזעצט די חתן מיט די כלה און מיטן אבי הכלה זענען געזעצן ביז האלב פיר פארטאגס אויף חקירות, איך דארף נישט מסביר זיין דא פארן עולם וואס די טייטש איז אז די חתונה האט זיך געענדיגט, חתן כלה איז נישטא די חתונה איז געענדיגט, און די טייטש איז איך דארף נישט מסביר זיין דעם גרויסן צער אז מען האט גענומען דעם פרייליכסטע טאג פון א מענטשן אין לעבן דעם חתן כלה די פרייליכסטע טאג אין לעבן און מען האט עס איבערגעדרייט אויף פארקערט מי מילל ומי פילל אז פון דעם חתונה זאל ער זיך טרעפן אין בית המעצר דארטן ביי די פאליציי, די חתן מיט די כלה זענען געווען אין א שווערע טראומא אפאר חדשים פון דעם, זיי זענען געווען אין א טראומא, א שווערע טראומא. ערב ראש חודש אלול קלינגט, קריגט דער אבי הכלה א טעלעפאן, ווער איז אויפן טעלעפאן? א בחור וואס לערנט אין א חשובע ישיבה אין ירושלים, פון די חשובסטע ישיבות אין ירושלים, און ער זאגט פאר אבי הכלה אזוי, ער האט אים געזאגט דעם נאמען, ער זאגט פאר אבי הכלה איך הייס אזוי און אזוי, איך בין פון די חשובסטע בחורים, איך הייס פון די חשובסטע בחורים אין די און די ישיבה, און ער זאגט אים אז איך וויל דיר בעטן מחילה, וואס איז? זאגט ער, ער האט גערופן די פאליציי. פארוואס האט ער גערופן די פאליציי? און ער זאגט, איך האב עס גערופן נישט מרוע לב און נישט פון אכזריות. נאר דו געדענקסט ס'איז דאך געווען ביי דעם ערשטן גל וואס מ'איז געווען אזוי פארציטערט, איך בין אויך געווען פארציטערט, איך האב געזען ווי מ'טאנצט אזוי איינער אין צווייטן, האב איך געציטערט דא אויפן מצב, האב איך גערופן פאליציי פשוט זאלן אביסל צושפרייטן דעם עולם, איך האב נישט געגלייבט וואס דא גייט זיין, מ'גייט דא איינזעצן א חתן כלה? איך האב נישט געגלייבט איך האב עס גערופן און ער איז געווען אויך אזוי אויסער זיך דער בחור ער האט געזאגט ער קלינגט אים אן ער וויל אים איבערבעטן און ער האט אים געזאגט אז ער האט נישט געגלויבט וואס דא גייט זיין דער אבי הכלה האט אים געזאגט בשום פנים ואופן איך קען דיר נישט מוחל זיין האסט דא גענומען די גליקליכסטע טאג און האסט דאס איבערגעדרייט אויף פארקערט דער בחור האט זיך צעוויינט און האט אים געזאגט אזוי אז ער הייסט פון די בעסטע בחורים פון ישיבה, ער זאגט אז יעדן יעדן טאג האט ער לפחות צען הצעות פון שידוכים, זאגט פון דעם טאג פון לג בעומר פון דעם טאג פונעם חתונה פון צומארגנס איז נישטא, דער טעלעפאן קלינגט נישט בכלל, נישטא קיין שום הצעה נישטא. און ער בעט אים מחילה, האט דאך דער אבי הכלה אים געזאגט ער קען אים נישט מוחל זיין בשום פנים ואופן נישט, דו האסט דא גענומען די גליקליכסטע טאג האסט עס געדרייט אויף פארקערט, בשום פנים ואופן, דו ווייסט וואס דו האסט דא געמאכט? ווי קען איך דען מוחל זיין? קען דיר נישט מוחל זיין. א לא מיט א אלף רבתי. דער בחור האט געגעבן א שיס מיט א ביטער געוויין ווי א קליין אינגל, ס'האט א בכי וואס האט מזעזע געווען עולמות, דעם הארץ פונעם מחותן האט עס אויך צונומען, האט אים געשריגן, ער האט נעבעך געזאגט ער האט עס טאקע נישט געמאכט פון רוע לב, ער האט עס נישט געמאכט פון אזוי, ער האט געוואלט דארטן אביסל צעשפרייטן, און בקיצור ער האט זיך צעוויינט געפערליך, אז די הארץ אין, האט דער מחותן אים געזאגט הער זיך איין, איך קען דיר יעצט קען איך דיר נישט מוחל זיין, קלינג מיר אן אין פיר און צוואנציג שעה ארום, לאמיר זיך בארואיגן, ער קלינגט אים אן צומארגנס. מיט א געוויין פארשטייט זיך, און ער זאגט אים דאך ווי א קול אזוי, הער זיך איין, איך בין דעם נאכט נישט געשלאפן, איך האב גענומען דעם שערי תשובה רבינו יונה מיטן מסילת ישרים, זיך איינגע'חזר'ט די גאנצע צייט וואס זיי זאגן דארטן די גאנצע צייט די מאמר חזל, אז אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, אז ס'איז נישט דו האסט גערופן פאליציי ס'איז געווען באשערט פון הימל, אז יעדע זאך איז באשערט פון הימל, איך האב זיך איינגע'חזר'ט דארטן אין די ספרי מוסר א גאנצע נאכט אז נישט דו ביסט דאס, ס'איז די אייבישטער די אייבישטער, כ'האב געארבעט אויף מיר פיר און צוואנציג שעה. איך בין, איך בין מוחל. אבער זאלסט וויסן אז דאס איז נאר א התחלה. ס'איז דא דא ג' שותפים, ס'איז דא דער חתן כלה, זיי דארף מען איבערבעטן. און ממילא דארטן דארפסטו צוגיין און מפייס זיין. שוין, ער גיבט אים די נומער טעלעפאן פונעם חתן. דערציילט אים אזוי, ער זאגט דער בחור האט געקלינגען צום חתן, און ער זאגט אים אז ער איז, ער דערציילט אים, האט דער חתן אים געשריגן, דו הערסט, דאס איז די לעצטע מאל וואס דו קלינגסט נאך, יא, איך וויל נישט הערן דיין קול מער, איך קען דיר נישט מוחל זיין, איך וויל נישט הערן פון גארנישט. איך קען איך קען נישט מוחל זיין, דו ווייסט וואס דו האסט מיר געמאכט דא? דו האסט עפעס איבערגעדרייט דא? איך קען נישט, געלערנט. דער בחור האט זיך, דער בחור האט זיך ווייטער צעוויינט בבכי תמרורים, און אים געזאגט נאכאמאל, ס'איז נישט געווען מיין רוע לב, איך האב געציטערט וואס דא גייט פאר, איך געדענק ס'איז דעמאלטס געווען א פאר, און ער וויינט, ער האט, בקיצור ער האט זיך צעוויינט, ער האט זיך געבעטן ביים, ביז דער חתן האט אים געזאגט, יא, איך בין דיר מוחל, זאגט ער אים, אבער זאלסט וויסן אז די כלה זעהט מיר נישט אויס אז זי וועט דיר קענען מוחל זיין, ווייל נאך ביז היינט, עס איז געווען חודש אלול רבותי, ערב ראש חודש אלול קלינגט צום טאטן, צומארגנס צום חתן, און איז דאס געווען חודש אלול זאגט ביז היינט, זאגט אים דער חתן, זיצט נאך די כלה און וויינט דא פון מרוב צער וטראומא וואס איז אריבערגעגאנגען אויף איר.

האט דער רב האט געזאגט פאר די כלה אז זאלסט וויסן אז ס'שטייט אין חזל, א זוהר הקדוש אין פרשת מקץ וואס מיר האבן שוין כמה פעמים געשמועסט, אז איינער וואס איז מוחל, ס'איז אים שווער מוחל צו זיין, ער איז מוחל, איז וואס איז ביי אים א סגולה? ניסים, נס בתוך נס. זאלסט וויסן אז דער מחילה קען דיר ברענגען גרויסע ניסים און גרויסע ישועות. אזוי האט מען געזאגט פאר די כלה. דא האט זי זיך געגעבן א בייג, און ס'איז דא א זוהר הקדוש די גמרא אין ראש השנה י ז, אז איינער וואס איז מוחל, ער איז נישט מדקדק, ער איז מוחל, איז א סגולה צו ברענגען אויף אים גרויסע ישועות, זי האט דאס געהערט, האט זי געזאגט סלחתי, מוחל געווען. דערציילט ער מיר אזוי, דער חתן כלה האט מוחל געווען, ס'איז געווען שווער אבער האט מוחל געווען, די חתן כלה זענען געפארן ערב ראש השנה, די יאר פאר א חודש צוריק, ערב ראש השנה זענען זיי געפארן מיט א קאר, דער חתן האט געדרייווט, אינמיטן וועג איז געווען א שווערע עקסידענט, דער קאר זייערע האט זיך איבערגעדרייט זיבן מאל, איבערגעדרייט, דער קאר איז געווארן צונומען אינגאנצן ווי פיתה, ווי פיתה, הצלה איז געקומען און מען זוכט אונטערן קאר ווער ס'איז דא באהאלטן, און די חתן כלה שטייען אין זייט און זאגן האסט נישט וועמען צו זוכן, ס'איז דא קיינער נישט געווען אין קאר נאר אונז, און זיי שטייען ללא נגע ולא פגע, ווי אזוי זיי זענען ארויסגעפלויגן פון פון פענסטער אויפן דאך פון די מאשין. ווי אזוי מען האט זיי גענומען אין שפיטאל נישטא איין שריטה נישט איין קריץ נישטא ווי אזוי דאקטוירים פרעגן פארשטיי איך נישט ווי אזוי האבן זיי געשריגן אלע ביידע אונז ווייסט מען נישט ווי אזוי עס איז דא נאר איין מחילה וואס מען האט מוחל געווען במסירות נפש און דאס איז מסוגל לנס בתוך נס איר פארשטייט וואס דער אור החיים הקדוש זאגט ונח מצא חן אז ס'איז דא אמאל א חן א דור המבול אלץ גייט אבער דו האסט עפעס א חן וואס דו ווערסט געראטעוועט וואס דו ווערסט געראטעוועט.

דאנערשטאג יענע וואך זאגט ער מיר נעכטן אז מיטוואך האט מען אים געוואלט מ'האט אים געוואלט באפרייען מיט צוויי חדשים נאכן חתונה ער איז געווען אפאר וואכן אין שפיטאל און געוואלט באפרייען איז זיין רעבעצן אים געקומען אפנעמען פון שפיטאל איז געקומען אים אפנעמען פון שפיטאל און ביידע שטייען דארטן אין צימער און רעדן מען דארף אויף זיין פלאץ האט געדארפט אריינקומען א צווייטע א צווייטע אינגערמאן די צווייטע אינגערמאן איז געקומען מיט א אפצעס וואס ער האט געדארפט אריבער גיין אפערעישן אויף דעם אפעראציע אויפן אפצעס. דארף אריבער גיין אפעראציע, איז האט ער, שוין, איז ער האט געוואלט, די אינגערמאן האט געוואלט, אז מען זאל אים באפרייען, נאר צום אפעראציע זאל ער קומען, ער וועט קומען נאר צום אפעראציע, אבער די שפיטאל האט אים נישט געלאזט, דאקטוירים האבן געזאגט בשום פנים ואופן, דו ביסט דא מאושפז שוין פון יעצט, און ער איז געווארן זייער צולאזן די אינגערמאן, ווייל ער האט געוואלט אהיים גיין. נאר מען זאגט ניין ניין דו מוזט מוזט דאך זיך מתאשפז'ן און איז געווארן זייער האט זיך גוט צולאזן ער האט גערעדט דארטן אין טעלעפאן קולות וברקים ער האט גערעדט דארטן אין טעלעפאן אין זיין פעלעפאן קולות און זיי זענען געווען דארטן די פארפאלק וואס האבן זיך געדארפט באפרייען זענען געווען דארטן אין צימער האט ער זיי געשריגן אויך גייטס ארויס פון דא איר שטערט מיר דא פארשטייסט ער שרייט גייטס ארויס פון דא האחד בא לגור וישפוט שפוט דו ביסט דא א גאסט יעצט אריינגעקומען מ'גייט און ער זאגט זיי ארויס זענען מוחל געווען זענען ארויס זענען ביידע גלייך ארויס ער זאגט מיר דער איד א פערטל שעה שפעטער איז ארויפגעקומען א שוועסטער דארטן, און די שוועסטער זאגט פאר דעם וואס איז אריינגעקומען מיט די אפצעס, זאגט ער דו ווייסט אז דו האסט דעם ווירוס, דו האסט דעם ווירוס, דארפסט ארויפגיין אויבן אין די מחלקה פון די קאראנע, דארפסט דארטן ארויפגיין דארטן. און שפעטער גייט זי ארויס אינדרויסן צו די פארפאלק און זי זאגט איר האט איין נס אז איר זענט נישט געבליבן אין צימער ווייל דעמאלטס וואלט איר אויך ארויפגעגאנגען ביידע דארטן. האט ער אלס אכט דארף ער זיי קומט יענער שיקט מיר נאך ארויס אבער דו פארשטייסט ס'איז נישט יענער ס'איז די אייבישטער און אז ס'איז די אייבישטער מיינט נאר דיין טובה מיינט מיינט נאר דיין גוטס דאס זאגט דער אור החיים הקדוש ונח מצא חן ס'איז דא א מצוה זאגט ער וואס דאס ברענגט א חן דער אור החיים הקדוש זאגט אז די תורה האט נישט געוואלט זאגן וואס די חן איז אבער די חרדים וואס ער זאגט אם רוצה אדם למצוא חן לא יכעוס ספר הישר לרבינו תם אז די חן איז פון מעביר על מידותיו פון מעביר על מידותיו א חן מיר דערציילט יענע וואך ר' חנני' טשולאק, דער איש חסד המפורסם, ער זאגט מיר ער האט זיך געזעצט שבעה יענע וואך מיטוואך, האט ער מיר געזאגט אז מיטוואך אינדערפרי, זיין טאטע איז אוועק מיטוואך אינדערפרי איז אלט געווען פינף און ניינציג יאר, ער איז געווען בדעה צלולה האט געלערנט ביז צום לעצטן מינוט, יענע וואך מיטוואך אינדערפרי איז ער אוועק, פינף און ניינציג יאר אלט געווען, האט ער מיר געזאגט אז. ס'איז אַװעק חודש ניסן, חודש ניסן איז אַװעק אײנער ראַף אין יסודות האָט ער געװאױנט, ראַף האָט ער געהײסן, ער האָט געװאױנט אין יסודות, יענער איז אַלט געװען פֿיר און נײַנציק יאָר, ער איז אַלט געװען פֿינף און נײַנציק, דערצײלט מיר רב חנני' אַזױ, אַז פֿאַר עטלעכע זיבעציק יאָר צוריק האָבן זײ בײדע געלערנט אין ישיבֿת קול תּורה אין ירושלים, האָבן זײ בײדע געלערנט, געװען מתמידים, דאָס הײסט, זײַן טאַטע, רב חנני' טשאָלאָקס טאַטע מיט דעם ראַף, און זײ האָבן געענדיקט אַ גאַנצע נאַכט געלערנט, האַלב פֿיר פֿאַרטאָגס.

האט ער געזאגט וואס איר קומט פון ישיבה איר האט געלערנט א גאנצע נאכט איך האב חושד געווען סתם איך מוז זיך איבערבעטן איך מוז זיך איבערבעטן און די גמרא זאגט אז מען דארף בענטשן אז דער חושד דארף בענטשן עלי האט געבענטשט שפעטער חנה מען זאגט אז מען דארף בענטשן האט ער זיי געזאגט לך בענטש איך אייך מיט אריכות ימים ושנים. אריכות ימים ושנים טובות פאר ענק אלע ביידע, דער טשולאק מיט ראף, ראף איז אוועק ניסן ביי די פֿיר און נײַנציק יאר בדעה צלולה, און ער איז אוועק טשולאק יענע רב עזרא טשולאק יענע וואך מיטוואך אינדערפרי בדעה צלולה פֿינף און נײַנציק יאר. פארשטייט מצא חיים ביינער צו מען דארף וויסן פון די זאכן וואס איז דאך אזוי שווער מוחל זיין אוי אוי אוי זיך מוחל זיין חושד געווען מיט אלסדינג דאס וויסן רבי איד ס'איז דא זמנים וואס מען מיינט נאר דיין טובה און אויב דו קענסט געהאלפן ווערן ווי דו קענסט געהאלפן ווערן, אזוי אין יעדן פרט ביי יעדן איינעם, ידוע דער דער רשי זאגט דאך את האלוקים התהלך נח, יש דורשים לשבח ויש דורשים לגנאי, און נח איש צדיק תמים היה בדורותיו, יש דורשים לשבח יש דורשים לגנאי, וואס איז די דורשים לגנאי, אילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום, פרעגן דאך אלע די קשיא, אז מען קען דרש'ען לשבח פארוואס דרש'ענען לגנאי, איז דער בית ישראל דערציילט אזוי, בית ישראל געוואלט מיישב זיין דעם דורשין לגנאי, האט ער געזאגט אזוי, אז ס'איז געווען דער אמרי אמת, זיין טאטע, איז כידוע, ער האט געהאט א, ער האט געהאט עפעס אין, עפעס א עסק בצרכי הכלל האט ער געהאט עפעס א גרויסע התנגדות, א גרויסע התנגדות, און ס'איז געווארן עפעס א, ס'איז געווארן א גראטשקע, און דער אמרי אמת איז דאך געווען דער גרויסער איש שלום, און ס'האט אים שטארק וויי געטון, און ער האט זיך אפילו צוגעזאגט עולם הבא ווער עס וועט משכין שלום זיין. און אויפן וועג ער איז געפארן קיין מארינבאד האט ער געטראפן דעם נאוואמינסקער, דעם אלטן נאוואמינסקער, האט ער אים, האט ער אים, האט אים געבעטן זיך אריינמישן דא מאכן סדר מאכן שלום, האט דער נאוואמינסקער אים געזאגט ס'וועט נישט גיין, ס'וועט נישט גיין, ער ווייסט גוט אז ס'וועט נישט גיין, אבער האט אים געזאגט, אונז זעמער מיוחס נאכן בעל שם הקדוש, אונז זעמער מיוחס נאכן בעל שם הקדוש, און ביי אונז איז בקבלה פון בעל שם הקדוש, אז א מנהיג וואס האט נישט קיין התנגדות איז נישט מאריך ימים. א מאן וואס האט נישט קיין זאגט איז נישט מאריך ימים, דעמאלטס האט ער זיך בארואיגט, ווען ער האט זיך בארואיגט, האט דער בית ישראל געטייטשט, אזוי איז דארט, פארוואס יש דורשין לגנאי, זאגט נח איז אלט געווען ביי די מבול זעקס הונדערט יאר, א לייב האט אים געביסן, רבותי ווער איז עלטער, א אלטער פון זעקס הונדערט יאר, א בייס פון א לייב, און מ'האט געוואלט ער זאל בלייבן לעבן, וויאזוי בלייבט ער לעבן, יש דורשין לגנאי, און אזוי איז ער געבליבן לעבן ביז נײַן הונדערט דרײַסיק, נאך דרײַ הונדערט דרײַסיק יאר. מען פארשטייט דא וואס דער ללמד על הכלל כולו יצא, אז ארום און ארום, מיט מ מ מ, ארום און ארום, ארום און ארום, אין יעדן, אין יעדן, טאקע ווען ס'איז שווער, ס'איז זאכן וואס איז שווער, ווי זאגט דער מלבים זאגט, עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר,

דרך אגב, זיי זענען מיר באלד זען, נישט צו פארשטיין גדרים און סייגים, דער אלשיך הקדוש זאגט די וואך, ער זאגט אז ס'איז געווען דארטן סוף פרשה, ויקח שם ויפת את השמלה שטייט, און וילכו אחורנית, ופניהם אחורנית, ויכסו את ערות אביהם, ופניהם אחורנית, וילכו אחורנית, ופניהם אחורנית, וואס אזויפיל? זאגט ער פארמאך די אויגן און פערטיג, וואס איז וילכו אחורנית? וילכו אחורנית? ופניהם אחורנית? וואס איז אזוי? זאגט דער אלשיך הקדוש אז אפילו דו פארמאכסט די אויגן דאס איז נישט גענוג ווייל דו שטייסט דא לעבן אזא זאך דאס איז מטמא דעם צלם אלוקים, עס איז משחית דעם צלם אלוקים, האבן זיי געמוזט גיין אחורנית. וואס שטייט נישט האלטן כזה א כלה, עס איז נישט גענוג דו קוקסט נישט דארטן, עס האלט נישט בכלל דעם כלה. וילכו אחורנית איז אלץ נישט בכלל נישט אין די גדרים זאגט די מצודות התומך אותה בגדרים וסייגים הוא משובח התומך אותה בגדרים וסייגים הוא משובח איך ווייס דער בית ישראל האט געזאגט אז דארטן ביי דעם פרשה

ס'איז דא איינער וואס די טבע איז לרע און ער איז כובש דעם יצר, אזא איינער הייסט עץ חיים מן המחזיקים בה, ער האלט זיך אן בעל כרחו, לכובש אל כובש, ער האלט זיך אן בעל כרחו כאילו החכמה תרצה להיפרד ממנו, כי טבעו מתנגד לה, די טבע איז זיך מתנגד, אבער ער האלט זיך בכל עוז, און ואינו מניחה לצאת כי כובש את יצרו, אזא איינער איז דאס א עץ חיים. תומכיה איז איינער וואס איז בטבע ער האט נישט טייטש די הארץ איז נישט מתנגד אל החכמה זאגט ער און ממילא ער דארף זיך נישט אנהאלטן בעל כרחו דארף זיך נישט אנהאלטן עס איז גענוג אזוי תומכיה ביי יענעם שטייט מאושר מאושר באושר הנפש אבער דער וואס איז מחזיקים בה ער דארף זיך אנהאלטן האט א מלחמה פנימית ביי יענעם זאגט די תורה צי דאס איז דאן א עץ חיים פאר דיר א עץ חיים על כל פנים וואס איך מיין צו זאגן מען האט געשמועסט אזוי וועגן די שוועריקייטן, איר וויסן אז די שוועריקייטן דאס איז נאר א עץ חיים, א עץ חיים איז מען זוכה געווען לחיים. אוי ווען ס'איז שווער, באקאנטע ווארט וואס די בארדיטשובער רב זאגט די וואכעדיגע סדרה, וירח השם את ריח הניחוח, זאגט די בעל הטורים בית במסורה, ס'דא צוויי מסורות, ס'דא איין מסורה וירח השם את ריח הניחוח און וואו נאך שטייט וירח? אין פיר וואכן ארום וועט שטיין וירח את ריח בגדיו ויברכהו. ווען יעקב אבינו איז אריינגעקומען וירח, ברענגט דער בארדיטשובער רב די ערשטע זאך ברענגט ער פון זיין טאטן פון זיין גרויסן טאטן, קדושת לוי ברענגט פון זיין גרויסן טאטן, אז דער ריח ניחוח פון דעם אייבערשטן אויבן אין הימל, פון וואס האט דער אייבערשטער ריח ניחוח? נישט פון מלאכי מעלה, ניין, נאר פון אונז, פארוואס? זאגט ער וירח השם את ריח הניחוח ווייסט פארוואס, ווייל כי יצר שטייט אין די תורה ווייטער כי יצר לב האדם רע מנעוריו ווייל ס'איז דא א שווערע יצר הרע און דער מענטש איז לוחם דאס איז דער ריח ניחוח פונעם אייבערשטן נישט פון מלאכי מעלה ווייל זיי האבן נישט קיין יצר נאר פון אונז זאגט ער ווייל דא איז דא א יצר כי אזוי שטייט וירח השם את ריח הניחוח ויאמר השם אל לבו לא אוסיף עוד לקלל את האדמה בעבור האדם כי יצר לב האדם רע מנעוריו טייטשט דער קדושת לוי וירח השם את ריח הניחוח, ווייסט פארוואס ריח הניחוח דייקא פון די מענטשן נישט פון קיין מלאכים, ווייסט פארוואס? כי יצר לב האדם רע, ווייל דא איז דא עקשן, עקשן. שפעטער דא ביז דא ברענגט ער פון זיין טאטן, שפעטער ברענגט דער קדושת לוי פון זיין גרויסן רעבן דער מגיד פון מעזריטש, אז ער האט געזאגט אז דער רבונו של עולם נעמט דעם מענטשן וואס האט לוחם געווען מיטן יצר, און דער רבונו של עולם נייעט זיך כביכול א בגד פון דעם מענטשן, ער ווערט א בגד פונעם אייבערשטן. ישראל אשר בך אתפאר, זאגט דער מגיד, אתפאר מלשון ויתפרו עלה תאנה, דער אייבערשטער נייט זיך א בגד פון דעם מענטשן, פארמאכט די מויל, פארמאכט די אויגן, דער רבושע נייט זיך א בגד פון אים, טייטשט דער קדושת לוי, דאס איז טייטש בית במסורה, וירח השם את ריח הניחוח, דער רבושע ריח ניחוח דייקא ווען א מענטש האט א עקשן, א יצר הרע און ער עקשנ'ט. און שפעטער וירח את ריח בגדיו דער רבונו של עולם נעמט זיך נעמט פון דעם מענטשן און נייעט זיך א בגד פון דעם מענטשן, דער מענטש ווערט א בגד כביכול כביכול ווערט א בגד, איי א מענטש ווערט א בגד פון כביכול, וואס דער מענטש ווערט דער מאכט א ריח ניחוח דעם אייבערשטן. ווייל מען זאגט נאך אז איינער איז געקומען צו ר' מענדעלע וויטעפסקער, ער האט זיך מזכיר געווען אז ער האט א שווערן יצר הרע און ווי איז ער שוין מתגבר אויפן נסיון, ער איז שוין מתגבר אויפן נסיון, טראך, נאך א נסיון, ער איז שוין מתגבר, טראך, ווידער א נסיון, וואס וועט דא זיין דער סוף רבי? האט ער אים געזאגט, דו ווייסט נישט אז די מגיד האט דאך געזאגט אז ווען א מענטש איז מתגבר אויפן יצר, ביי א נסיון, ווערט ער א בגד פונעם אייבערשטן, ווייל מען ווייסט, איינער גייט מיט א שיינע געבלימטע א געלע בע, א גאלדענע בעקיטשע, א געבלימטע, די שענסטע בלימען, גאלד מיט זילבער, מיט וואס דו ווילסט נאר הערן און געדענקען. עס גייען צופיל צייט, ס'גייט אראפ דער פילם, מען מוז אויסווארטן, מען מוז אויסווארטן. ביז דו האסט געענדיגט א נסיון, דו ביסט געווארן א בגד פונעם אייבערשטן, און געמאכט נאך א בגד, יעצט א נייע בגד. פארשטייט, דו ווערסט א בגד פונעם אייבערשטן. וויסן מ, מ, א, א, א, א, א, כביכול, כביכול, ווער ווייסט וואס מען רעדט בכלל, מען ווערט, מען ווערט, ווי, ווי הויעך מען ווערט, ווען א מענטש איז דא עקשן, דער מענטש איז דא עקשן. נו, עס איז דאך יעדער איינער, דער שפת אמת זאגט א מאמר נורא, ער זאגט דער שפת אמת, אז דער דער כביכול דאך צופה ומביט עד סוף כל הדורות, דער רבונו של עולם האט געזען אז דא גייט זיין א מבול, יא? אלץ איז פארשווענקט געווארן ביז נח, יא? אלעס איז געווארן, פארוואס האט דער רבונו של עולם נישט אנגעהויבן די וועלט ביי נח'ן? געקענט אנהייבן ביי נח'ן, הייב אן ביי נח'ן, פארוואס האט מען געדארפט אנהייבן, וואס האט עס אויסגעפעלט, די גאנצע געשעפט איז געווען א דור המבול, הייב אן דעם דור ביי נח'ן, די וועלט ביי נח'ן. ווי דער שפת אמת א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט, די גמרא זאגט אין כתובות דף ה, גדולה מעשה צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ. זאגט ער דער רבונו של עולם האט געוואלט באווייזן גיב א קוק א וועלט איך האב באשאפן א וועלט איך האב באשאפן א וועלט די וועלט איז געווארן חרוב האט זיך געענדיגט די וועלט מעשה צדיקים נח איש צדיק פון דעם איז געבליבן די וועלט גדולה מעשה צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ דער רבונו של עולם האט געוואלט באווייזן א וועלט וואס איך האב באשאפן איז געווארן אויס וועלט אבער שמים א צדיק בלייבט ווען א מענטש ווען א מענטש ארבעט מיט זיך רבותי ווייל למעשה איז דאך אזוי רבותי אן אן יצר הרע איז דאך דא ביי יעדן איינעם יעדן איינעם מיט זייער יצר הרע, די חכמה פון די מענטשן איז דאך נאר צו ארבעטן, זיי זאגן איינער האט משבח געווען ביים חזון איש, אויף איינעם פון די גדולי הדור, האט ער משבח געווען, ער איז געווען א בחור דעמאלטס, ער לערנט און דאווענט, האקט, ש, האקט פון זיך שטיקער, האט יענער געזאגט פארן חזון איש, ער דאכט זיך ער האט נישט קיין יצר הרע בכלל, האט דער חזון איש אים געזאגט, אויב אזוי איז ער א בעל מום, נישטא קיין יצר הרע איז א בעל מום. דו ווייסט נישט יעדער יצר הרע וואס יעדער איינער האט, אבער וואס די חכמה איז, ווען א מענטש ווייסט כסדר, ער נעמט זיך, מען האט אנגעהויבן דעם זמן, מען האט אנגעהויבן דעם זמן, די וועלט זאגט אז בראשית איז ב' ראשית, פארוואס ב'? וואס הייבט זיך אן מיט א ב'?
ווייל דער בחור האט אנגעהויבן ערב ראש חודש חשוון דער זמן, און האט זיך געטראפן ב' חשון שוין סוף זמן, איז ג' חשון הייבט ער נאכאמאל אן דעם זמן, הייבט ער נאכאמאל, דאס וויסן זיך צו שטארקן, שטענדיג ערייכן די כח, שטענדיג נתעלה ווערן. ס'האט איינער מיר געזאגט אז ער האט דארטן א ווינקער, דער עולם ווייסט וואס הייסט א ווינקער ווי ס'ארבעט, יא? דער עולם ווייסט דאך בעסער פאר מיר, יא? ס'ארבעט, ס'טאנצט אזוי, פארלעשט זיך און צינדט זיך אן, יא? האט ער געזאגט, ער האט געפרעגט דארטן דעם קינד, האט ער געפרעגט, זאג נאר, דער ווינקער ארבעט דארטן? האט ער אים גענטפערט, ס'ארבעט און ס'ארבעט נישט. ס'ארבעט און, האט ער אים געזאגט, אזוי ארבעט עס. נאר אז ס'ארבעט און ס'ארבעט נישט, רבותי, ווען מ'זאגט דאס איז די יצר הרע, אויך אזוי איז יעדער מענטש מיט'ן יצר הרע, ארבעט, ארבעט נישט, אבער אלץ כסדר א איש מלחמה, ער לאזט זיך נישט, ער לאזט זיך נישט. דאס טייטש דאס איז דער ערך הכח, שטענדיג בית ראשית, מ'דארף זיין שטענדיג מתגבר. דער רמא זאגט אין רייש סמך ד' סעיף ט' וואס א גאנץ כלל ישראל פירט זיך אזוי, ביי די לעכט, ערב שבת, מ'דארף צינדן לעכט. ערב שבת קודש אין וואס מען צינד א א אז מען זאל אנצינדן די לעכט און פארלעשן יא פארוואס זאל זיי ברענען שענער אזוי ברענט עס שענער זאגט די וועלט א ווערטל אז אנצינדן לעכט איז נישט קיין חכמה א פארלאשענע לעכט אנצינדן דאס איז די חכמה עס האט זיך פארלאשן גימל חשון מאך נאך אמאל אנהייב זמן דאס איז די חכמה נישט דאס גימל חשון קען זיין זיין חשון אויך און קען זיין זיין שבט אויך שטענדיג וויסן זיך אנצינדן פון דאס נייע דא זיצט א בחור, א חשוב'ע בחור, איך האב אים געפרעגט, איך האב אים געפרעגט ווי האט זיך דער זמן אנגעהויבן? אנגעהויבן מיט א רעכטע פיס? זאגט ער, ניין, ס'האט זיך אנגעהויבן מיט א לינקן פיס, אבער איך האב עס אויסגערעכטעוועט. און דאס איז מיר געפאלן, דאס איז די חכמה, איך האב עס געמאכט רעכט.

מרורין כזית מסורין בידך ווייל אי מתוקין כדבש גרויסע גרויסע עבודות אויב די כדבש איז נישט אזוי חשוב ווי די קליינע עלה ווייל דאס איז עקשן ער זאגט אפילו מיט אפילו עלה א קליינע עלה א קליין בלעטל אבער ס'איז מרורין כזית ס'איז געווען שווער ס'איז געווען דא א שוועריקייט איינער מיט דאס אין לערנען איינער אין יראת שמים איינער פארמאכן די מויל איינער פארמאכן די אויג איינער מצמצם זיין די מחשבה ביי אשרי און איינער ארום און ארום ד אפילו העלה, אויב איז עס א זית, איז געווען מרורין כזית וואס איז מסורין בידך פון דעם אייבערשטן, ווייל אי מתוקין כדבש, גרויסע עבודות, אבער טאמער עס איז מתוקין כדבש איז נאך ביד בשר ודם נאכנישט אזוי די מעלה. אוודאי און אוודאי דארף א איד בעטן אל תביאנו לידי נסיון, זיך בעטן אל תביאנו לידי נסיון, אוודאי און אוודאי וויסן צו בעטן, צו בעטן אל תביאנו לידי נסיון, אבער וויסן צי דאס איז טאקע וועגן קדושת החיים, וועגן קדושת החיים אז א מענטש זאל וויסן זיין, ווער האט געזאגט אז עס איז געווען תחתים שנים ושלישים, יא? וואס איז געווען תחתים שנים ושלישים, וואס זאגט די גמרא אין סנהדרין קוף ח? תחתים איז געווען לזבל, די מיטלסטע וואס איז געווען פאר בהמה, די העכערע עליונים איז געווען לאדם. די מדרש תנחומא זאגט די וואך, תנחומא ט' כל אותן שנים עשר חודש, די צוועלף חדשים וואס נח איז געווען אין תיבה, לא טעם טעם שינה לא נח ולא בניו, זיי האבן נישט געהאט ווען צו שלאפן, זיי געווען די גאנצע צייט פארנומען מיט וועמען? מיט די בהמות חיות ועופות, ווייל ווען ער עסט עסט ער נישט, ווען ער עסט עסט ער נישט, זיי געווען די גאנצע צייט פארנומען מיט בהמות חיות ועופות. יעצט פרעגט מען פארוואס האט ער געדארפט בכלל דעם שטאק פאר די מענטשן, זיי זענען געווען די גאנצע צייט אין די מדורים פון די חיות, פארוואס האט מען געדארפט בכלל, וואס האט ער געדארפט בכלל די שטאק פון די מענטשן פארוואס? מיט דער ווייסט פארוואס ווייל זיי זענען געווען אפגעשטאקן פון די בהמות די בהמות און די ביסט וואס האבן זיי געדארפט בכלל א שטאק דער רבונו של עולם האט געוואלט איין זאך זאלסט געדענקען דו ביסט נישט קיין בהמה דו האסט א אנדערע פלאץ דו ביסט נישט קיין בהמה דרייסט זיך לעבן בהמות אלץ זינגען אבער געדענק אז דו ביסט נישט קיין בהמה דאס געדענק גוט און געדענק עס נישט סתם געדענק מען זאגט נאך א מאמר נורא אז סוף פרשה שטייט דארט און דער קב ה זאגט את קשתי נתתי בענן והיתה לאות ברית ביני ובין הארץ, וואס איז געווען? דער רבוש ע האט געשוואוירן אז מער קומט נישט קיין מבול, דער רבוש ע האט געגעבן א אות, דאס איז די קשת, אויף וואס? על די מראה הקשת וראיתיה לזכור ברית עולם, אז דעמאלטס וזכרתי את בריתי אשר ביני וביניכם, און וואס זאל איך געדענקען? אז איך האב געשוואוירן מער ברענג איך נישט קיין מבול. כביכול די תמיהה דאך עולה עולה עד לב השמים רבותי, כביכול דארף דערמאנען, דער רבונו של עולם דארף זיך דערמאנען אז ער האט געשוואוירן נישט ברענגען קיין מבול, דער כביכול דארף זיך דערמאנען? וואס איז טייטש אין דעם ניין, דער רבונו של עולם האט געוואלט נישט, דער רבונו של עולם דארף נישט דערמאנען, דער רבונו של עולם וויל אונז אויסלערנען, א מענטש האט זיך מקבל געווען קבלות ביי כל נדרי פאר יראת שמים, דו האסט אנגעהויבן א ווינטער, מאך זיך א סימן אז דו זאלסט געדענקען וואס דו האסט מקבל געווען. דו זאלסט געדענקען א אות, דו זאלסט, דו זאלסט זיך מאכן א אות ברית א זיכרון, זאלסט געדענקען בשעת נסיון עס זאל נישט דארפן קומען נאכאמאל א מבול. דו מאך זיך, דו, דו מאך זיך א, א, א, א, א סימן, א צייכן, א אות ברית לזיכרון, אז דו זאלסט געדענקען בשעת נסיון אז דו האסט עפעס מקבל געווען. מקבל געווען א גדר אין יראת שמים ווען מען האט גערעדט. אמר הקדוש ברוך הוא, זאגט דארטן אין ירושלמי ברכות פרק א' הלכה ה', אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתה נותן לי את לבך ועיניך, גיבסט מיר די הארץ מיט די אויגן, הריני יודע שאתה שלי ביסט אין מיינער א מענטש. עס איז דעם אייבערשטנ'ס א מענטש צו זיין, וואס בעט ער דיך? די הארץ מיט די אויגן, די הארץ מיט די אויגן. נישט מדריגות, ס'איז געווען, ס'איז געווען דער נאסוידער רב איז אמאל געווען אויף א קאראן אין א באן, איז דארטן ארויפגעקומען עפעס א אלטע אלטע אידענע, און מחשש יחוד, ס'איז נישט געווען קיין ברירה דארטן, ער האט נישט געזעהן, ער האט געזעהן ס'איז נישטא, מחשש יחוד בקיצור ארויסגעטאנצן פון קאראן, ער איז ארויסגעטאנצן, האט מען געפרעגט רבי פון וועם האסטו מורא געהאט, אלטע אלטע אידענע איז געווען, האט ער געזאגט כ'האב נישט מורא געהאט פון איר, כ'האב מורא געהאט פונעם אייבערשטן, את האלקים אני ירא, נישט פון איר מורא געהאט.

און צו גיין צום פענסטער, ארויס גיין פון פענסטער. און די גבאי געגעבן א קום אן. האט ער געפרעגט, רבי וואס וואס וואס? זי איז א אלטע אידענע און די רבי איז א קראנקע מענטש, וואס? האט ער געזאגט, די נאר וואס די ביסט, ווען דער יצר הרע קאמאנדעוועט מאכט ער מיר געזונט און איר אינג. פארשטייט איר? ס'איז איין חכמה ואין תבונה וויסן נאר די ריח ניחוח פונעם אייבערשטן, ריח ניחוח אז מען האט גערעדט פון חיים, ונח מצא חן, ווי אזוי א חן די גמרא אין סוכה מט ידוע, כל אדם שיש לו חן בידוע שירא שמים, די יראת שמים ברענגט א חן, שפת אמת זאגט, ער זאגט ווען די כשהנפש מזוכך ונקי, דעמאלט איז חל אויף אים א צלם אלוקים, און אז ס'איז דא א צלם אלוקים ממילא איז דא א נשיאות חן, א חן וואס איז וואס קען זיין די גאנצע דור המבול און ער בלייבט. פארשטייט זיך מיט אביסעלע עבודה. מיט אביסעלע עבודה, דער רמבן זאגט די וואך אז ס'שטייט אין פסוק, דער רבונו של עולם זאגט פאר נוח'ן, שנים מכל, פון אלע מינים קומען צוויי, זכר ונקבה יבואו אליך להחיות, מכל הבהמה הטהורה תיקח שבעה שבעה איש ואשתו, זאגט דער רמבן אזוי, פון, עס שטייט אין חזל אז די צוויי וואס זענען געקומען פון אלע מינים להחיות, זענען אליין געקומען, נוח האט זיי נישט געדארפט פאנגען, נוח האט זיי נישט געדארפט ברענגען, זענען אליינס געקומען, אליין געקומען די צוויי וואס זענען געקומען די מבהמה הטהורה וואס איז געווען שבעה שבעה איש ואשתו די תורה האט אים געזאגט תיקח שבעה דאס איז נישט דאס איז נישט געקומען אליין דאס האט ער געדארפט נעמען וואס איז דאס פארוואס פארוואס איז דאס זאגט דער רמבן ווייל די די צוויי וואס זענען געקומען פון אלע מינים דאס איז געווען לקיום המין אז ס'זאל בלייבן נאכן מבול זכר ונקבה שניים מכל זאגט די תורה יבואו אליך זאלן אליין קומען דארף זיי נישט כאפן דארף זיי נישט זוכן דארף זיי נישט פאנגען אבער די בהמה הבהמה הטהורה פארוואס איז שבעה איש ואשתו פון בהמה טהורה וועגן מקריב זיין קרבנות זאגט ער מקריב זיין קרבנות איז אדרבה זאגט ער יטרח במצוה דאס איז נישט קיין גדלות אז ס'קומט אליין אן א מצוה איז די גדלות אז מ'ארבעט אויף א מצוה א מצוה איז ווי זאגט דער תפארת שלמה זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם חינם בלא מצוה זאגט רשי וואס הייסט חינם בלא מצוה זאגט ער אן קו ווען ס'איז בחינם איז נישט קיין מצוה א מצוה אדרבה עס קומט אן שווער די בחור וויל אננעמען דעם זמן און און ער זעהט ס'גייט אים שווער דא פון אלע זייטן און דא און דא און פון און פון דא אויכעט פון אלע זייטן מ'ארבעט דייקא פון דעם תיקח שבעה שבעה און די אייבערשטער זאל זיין לייכט.

רשי זאגט יענע וואכעדיגע סדרה, ויהי נח בן חמש מאות שנה ויולד את שם את חם ואת יפת. יענע וואך זאגט רשי, אמר רבי יודן, מה טעם כל הדורות הולידו למאה שנה, אלע האבן געהאט ביי די הונדערט יאר, און וזה און נוח לחמש מאות פארוואס האט ער געדארפט ווארטן ביז פינף הונדערט יאר, פארוואס האט נוח געדארפט ווארטן? אמר הקדוש ברוך הוא. אז איך וועל אים געבן א קינד ביי די הונדערט, איך וועל אים געבן א קינד ביי די הונדערט, ווען איז געווען די מבול, ווען נח איז אלט געווען וויפיל? זעקס הונדערט, און וויפיל וועלן זיין די קינדער? פינף הונדערט יאר. אמר הקדוש ברוך הוא, וואס וועט זיין מיט די קינדער? אם רשעים הם, יאבדו במים, ורע לצדיק זה, וועט האבן עגמת נפש. ואם צדיקים הם, טאמער וועלן זיי זיין צדיקים, אטריח עליו לעשות תיבות הרבה, מ'דארף אים האבן אסאך תיבות. פאר דערפאר כבש את מעיינו ולא הוליד עד חמש מאות שנה, פארוואס? פארוואס ביז פינף הונדערט האט ער נישט געהאט? ווייל דער מבול איז געווען ווען נח איז אלט געווען זעקס הונדערט יאר, און דעמאלטס איז דאך געווען הנער בן מאה שנה ימות, הנער בן מ, ממילא קומט אויס אז דער גרעסטער קינד, כדי שלא יהא יפת הגדול שבבניו ראוי לעונשים לפני המבול, וואלט געווען הנער בן מאה שנה ימות, ממילא דערפאר האט ער נישט אויסגעפאלן. און וואס איז דער טייטש? א בנין אב אויפן גאנצן לעבן. א מענטש שטייט און טראכט, פארוואס איך בין דאך א צדיק, איך בין דער איינציגסטער צדיק און נאר איך האב נישט קיין קינדער נאך ביז פינף הונדערט יאר, אלע האבן קינדער ביי די הונדערט און איך בין נח איש צדיק, און איך נאר ביי פינף הונדערט יאר, איך בין דער צדיק, פארוואס בין איך נאך נישט קיין חתן און אלע צווייגער זענען שוין חתנים? איך בין דער צדיק און דערפאר דארף איך זיך מוטשען אזוי אויף פרנסה? מען מיינט נאר די הצלה פון דיין לעבן זאגט רש"י, דאס איז נאר געווען די הצלה פאר נח'ן, ס'איז געווען א טובה ביי נח'ן, דאס איז געווען וואס ס'איז א בנין אב אויפן גאנצן לעבן, א גאנצן לעבן, ווייל וואס מיינט ונח מצא חן, זאגט דער שפת אמת, א וואס איז דאס א חן, נח מצ נישט דער שפת אמת דער חידושי הרי"ם זאגט עס ער זאגט ונח מצא חן בעיני השם און דאך פריער געשמועסט אז דא מיט עס ברענגט חן איז א חן וואס די גאנצע וועלט גייט אין א מבול און ער בלייבט לעבן וואס איז דער חן דער חידושי הרי"ם זאגט אז די גמרא זאגט שלושה חינות הם איינער פון די חנ'ס חן אשה על בעלה חן זאגט ער וואס איז דא פארוואס איז דא חן אשה על בעלה ווייל זי ווייסט זי האט קיינעם נישט זי האט נאר דעם מאן זי איז זיך מתבטל צו דעם מאן זאגט דער חידושי הרי"ם ווען א מענטש איז זיך מתבטל ער ווייסט יעדע זאך טוט נאר די אייבערשטער ער איז זיך בטל ער ווייסט ס'איז דא א בורא עולם א שומר און חוץ דעם איז גארנישט נישטא דעמאלטס האט ער אויך א חן פונקט ווי חן אשה על בעלה האט ער אויך א חן דאס איז נח מצא חן בעיני השם ווייל ער האט געוויסט יעדע זאך איז עין השם יעדע זאך איז נאר די אייבערשטער אליין אז ער ווייסט יעדע זאך איז נאר די אייבערשטער אליין איז עס צו ער האט א קינד ביי די פינף הונדערט צו ס'גייט דא קאפויער צו ס'גייט אהין צו ס'גייט אהער ער ווייסט יעדע זאך דאס איז דער אייבישטער און מ'מיינט נאר דיין טובה מ'מיינט נאר דיין טובה דאך יענע וואך געשמועסט אנכי טוב לך מעשרה בנים הלא אנכי טוב לך מעשרה בנים אז ס'דא דריי יסודות אין די אמונה דער ערשטער יסוד איז אנכי וויסן אלץ איז דער אייבישטער נישט קיינער נאר איך איינער טוב דער צווייטער יסוד איז טוב אלץ מיינט נאר דיין טובה און די דריטע זאך לך האט צוגעמאסטן אויף דיר, ס'גענייט אויף דיר, און דעמאלטס אנכי טוב לך זיך איינלייגן קאפ עס וועט זיין בעסער מעשרה בנים. ס'האט געקלינגען פאר אפאר יאר צוריק עפעס א איד פון וויליאמסבורג, זאגט מיר אזוי אז זיין זון געבויעט א סוכה דארטן, אויפן פערדן שטאק, געבויעט א סוכה, און אינמיטן איז ער געשטאנען אויף א הויכע לייטער, און ער האט געפילט די לייטער שאקלט זיך און ער גייט דא טראסקען, פון א הויכן לייטער. האט ער זיך אנגעהאלטן אויפן קורה פון העכער, אויפן קורה פון אויבן, און ער האלט זיך אן, ער האלט זיך אן שטארק, ביז ער האט געגעבן א טראסק און מיטן קורה פיר שטאק אראפגעפאלן. די מאמע פון די בחור זוכט אים, א בחור, די מאמע הייבט אים אן צו זוכן, זעט ער איז אונטן, האט זי גלייך גערופן הצלה, האט נאר הצלה איר געזאגט, זאל בודק זיין אויף וואסערע זייט ער איז געפאלן, צו אויף דער זייט, צו ער ליגט אויפן ווי אזוי ער פאלט, ווי ער, האט זי געזאגט, איך גיי נישט, איך קען נישט בודק זיין, קומט שוין די מינוט, איך קען נישט בודק זיין, גייט זיי בודק, וואס. בקיצור הצלה געלאך איז געקומען ווען הצלה איז געקומען האט ער זיך שוין געדרייט אויף די פיס ווי אזוי האט ער זיך געדרייט פלוצלינג אויף די פיס ווי אזוי דער בחור איז געפאלן איז ער געפאלן אויף א גרויסן ערימה אבער נישט סתם אויף א הויכע א הויכע ערימה פון פון מיסט פון מיסט פסולת גורן ויקב ווי קומט עס אן דארטן א נישט סתם גאר א הויכע אריימער גאר א הויכע ערימה פון ווי איז עס אנגעקומען דארטן. דארטן האט מען גענומען דארטן א הויכע בנין, אסאך איינוואוינערס, און מען האט גענומען באשטעלט א גוי זאל רייניגן דעם גאנצן חצר, און מען האט אים געצאלט נאך וואס ער האט געענדיגט רייניגן, אבער ער איז אנטלאפן איידער ער האט מפנה געווען די גאנצע מיסט, ער האט געמאכט א בארג און איידער ער האט מפנה געווען די גאנצע, און אויף דעם בארג פון די מיסט איז דער בחור געפאלן, אזוי האט ער געראטעוועט זיין לעבן. האט ער מיט דער פוקס מיר געקלינגען, זאגט אים אזוי, אז זיין רעבעצין דא פון דער ועד בית, ווען די ועד בית איז דארטן און זי מקפיד שטענדיג אז מען צאלט מען טאר נישט צאלן די גוים טאר מען נישט צאלן פאר זיי ענדיגן נישט פערפעקט אינגאנצן ווייל אנישט אנטלויפן זיי איז זי געווען בייז אויף דער וואס האט אים וואס האט אים באצאלט פארן גוי וויאזוי האסטו געצאלט גיב א קוק האט איבערגעלאזט דא דעם בארג ווייל דו האסט אים באצאלט דו ווייסט נישט אז די גוים טאר מען נישט באצאלן און זי האט געמאכט קולות א טאג פריער האט זי געמאכט די מאמע פונעם בחור מאכט קולות אויף דער וואס האט באצאלט וויאזוי האסטו באצאלט גיב א קוק האט איבערגעלאזט דא דעם בארג ווייל זי האט שטענדיג מקפיד געווען מען צאלט נישט ביז ער ענדיגט נישט אינגאנצן און זי געהאט טענות און האט נישט געוואוסט אז וואס? אז די בארג מיסט דאס איז די מקור הצלה פון דעם בחור? דאס איז געווען די מקור הצלה פון דיין בחור? רבותי, מ'וויל נישט אראפפאלן אויף מיסט, די בנין אב איז אפילו ווען עס פאלט אויף דיר מיסט, זאלסטו אויך וויסן אז עס איז דיין הצלה. מ'פארשטייט? מען ווארפט עס אויף דיר, עס פארשטיין אלסדינג, אזוי ווי דער בעל התניא האט געזאגט, אין רע יורד מן השמים, די וועלט זאגט אז נח איז געווען פארמאכט אין א תיבה, יא, צוועלף חדשים, איך מיין אז ווער עס וועט זיין פארמאכט צוועלף חדשים אין א תיבה מיט לייבן מיט בערן דארף מען א פסיכיאטער שפעטער. הא? ס'נישט א פסיכיאטער וועט זיין גענוג? פארמאכט אין א תיבה צוועלף חדשים מיט לייבן מיט בערן? דארף א פסיכאלאג מיט א פסיכיאטער. פארוואס האט נח דאס נישט געדארפט? נח איש צדיק וועל איך נישט גיין זאגן, אבער איר ווייסט פארוואס ער האט נישט געדארפט? ווייל ער האט געוואוסט ס'איז דא א מבול אין דרויסן און דאס ראטעוועט אים. אז דו וועסט וויסן ביי יעדע שוועריקייט וואס דו גייסט אריבער, ביי יעדע תיבה וואס מען גייט דא לעצטנס אריבער, דו וועסט וויסן, אונז פארשטיי מיר נישט קיין דרכי השם יתברך, אונז ווייסן מיר נישט קיין דרכי השם, אבער דרכי השם ווען דו וועסט וויסן אין יעדן תיבה, יעדע יעדע זאך וואס דו גייסט אריבער שוועריקייטן, ווען דו וועסט וויסן וואס דיר ראטעוועט עס, וועסטו אויך נישט דארפן אזוי חיזוק אזוי יעדן טאג, יעדן שני וחמישי. מ'מוז פארשטיין יעדע זאך, לעבן מיט'ן אייבערשטן, לעבן מיט א אמונה. דער מהרי"ל דיסקין האט מיט דעם געטייטשט א מדרש תנחומא, דער מדרש תנחומא איז אין פרשת תצוה אויף א פסוק די וואך, ווער אונעם געדענקט דאך אז פרשת תצוה שטייט דאך ויקחו אליך שמן זית זך, און דער מדרש זאגט אזוי אז די וואך שטייט ווען די יונה איז צוריק געקומען ותבא אליו היונה והנה עלה זית טרף בפיה, זאגט דער מדרש, אין פרשת תצוה שטייט דאך אין פסוק ויקחו אליך שמן זית זך, זאגט דער מדרש, מה יונה הביאה אורה לעולם, פונקט ווי דער יונה האט געברענגט לעכטיגקייט אויף די וועלט, אף אתם שנמשלתם כיונה, כנסת ישראל נמשלה כיונה, אויך הביאו שמן זית, ברענגט שמן זית והדליקו את הנר. פרעגט דער מהרי"ל דיסקין, וואסערע אורה האט געברענגט די יונה? יונה האט געברענגט אורה לעולם? וואסערע אורה? וואס האט געברענגט עלה זית? וואסערע אורה האט זי געברענגט? זאגט דער מהרי"ל דיסקין א מורא'דיגע ווארט, די גמרא זאגט אין מנחות נ"ג, מה זית זה, דער זית, אין עליו נושרים זיינע בלעטלעך פאלן נישט, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, די בלעטלעך פאלן נישט נישט ווינטער און נישט זומער, ביי די מבול איז די עלה זית נישט צעגאנגען, ס'איז געבליבן. ס'איז געבליבן, און פון דעם האט די יונה געהאט דעם עלה זית צו עסן. זאגט דער מהרי"ל דיסקין, די יונה איז צוריק געקומען צו נח און זי זאגט אים אזוי, גיב א קוק אין ששת ימי בראשית, דער רבונו של עולם האט באשאפן דעם זית, האט דער רבונו של עולם געמאכט אז די עלה איז אזוי שטארק, זי פאלט נישט לא בימות החמה ולא בימות הגשמים, די מבול האט עס נישט אפילו צענומען, אלעס איז געווארן צענומען חוץ די עלה, פארוואס? ווייל דער רבונו של עולם האט געזען אז דו וועסט מיר ארויסשיקן, און איך וועל דאך נישט האבן פון וואו זיך צו דערכאפן און נישט האבן פון וואו צו עסן, דערפאר האט ער געמאכט אז די עלה זית זאלן זיין. שטארק! אזוי שטארק, זאל נישט צעגיין! איז אט די ליכטיגקייט האט זי געברענגט, וואס האסטו דאגות ווי אזוי מ'מאכט חתונה קינדער? די ליכטיגקייט האט די יונה געברענגט אויף די וועלט, אז פארוואס איז די עלה זית אזוי שטארק? פארוואס איז ער אזוי שטארק? ווייל דער רבונו של עולם האט געזען אז דו וועסט מיר ארויסשיקן, און ווען דו וועסט מיר ארויסשיקן וועל איך נישט האבן וואס צו דערכאפן, ווייל די גאנצע אלץ איז דאך מקדש ברוך הוא ומעשי, אלץ איז דאך געגאנגען צעגאנגען, און פון וואס זאל איך עסן? דערפאר האט דער רבונו של עולם דעמאלט צוגעגרייט אז די עלה זית זאל זיין אזוי שטארק, זאל די יונה זאל האבן וואס צו עסן, די לעכטיגקייט האט די יונה געברענגט אויף די וועלט, דאס זאגט דער מדרש, זאגט דער מהרי"ל דיסקין, מה יונה הביאה אורה לעולם, אז א איד זאל זיך וויסן מחזק צו זיין מיט א אמונה שטענדיג, שטענדיג מיט א אמונה, אין יעדן מצב, מיט א אמונה.

ער גייט אריבער לאכעדיג, האט ער אים דעמאלטס געזאגט, א פעקל גיט דער רבונו של עולם וואס דער מענטש מאכט באשטעלט ער די ברילן, ברילן באשטעלט ער וויאזוי צו קוקן אויף די זאך, קענסט קוקן אויף די זאך מיט א לעכטיגקייט מיט א אמונה, און מיט א אמונה, דא איז דער מענטש ממשיך אנדערע זאך אינגאנצן, דו קוקסט עס מיט אנדערע ברילן, ווען קוקן אנדערע זאגן אויך אבער רבינו, האט געזאגט אז ווען ער איז געווען א אינגל, האט ער ארויסגעקוקט פון חומש, האט דער רבי אים געגעבן א פאר פעטש און ער האט געוויינט, האט ער געזאגט אז מען קוקט אריין אין חומש נישט דארף מען וויינען. און ווען ער האט אנגעהויבן צו פירן האט ער געזאגט, אז מען קוקט אריין אין חומש דארף מען נישט וויינען, מען קוקט עס אריין תורה'דיג, אזוי וויינסטו אויף דעם קלאפ, אויף דעם זעץ, אבער קוק עס אריין תורה'דיג, דו פארשטייסט אז ס'איז יונה הביאה אורה לעולם, קוק עס אריין תורה'דיג, תורה'דיג. די דברי ישראל טייטשט די וואך.

מיד וואס רעדט דא? פרעגט די דברי ישראל איך פארשטיי נישט, אלע ווייסן נאר אז טרף הייסט עסן, ווער ווייסט נישט טרף נתן ליראיו, הטריפני לחם חוקי, טרף איז והנה עלה זית טרף איז טאקע עסן, וואס האט רשי געדארפט זאגן פארוואס האט רשי אנגעהויבן טרף חטף? פארוואס האט רשי אנגעהויבן זאגן חטף? עלה זית טרף יעדער איינער ווייסט אז וואס הייסט טרף? טרף הייסט עסן, טרף נתן ליראיו, און עלה זית טרף האט געהאט עלה זית א עסן אין מויל, וואס האט רשי געזאגט חטף? זאגט די דברי ישראל א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט רשי וויל דא מיישב זיין א גרויסע תמיהה, א גרויסע קשיא, וואס איז די קשיא? וואס האט די יונה געזינדיגט אז אז זי איז אז אירע מזונות איז געווען מרורין כזית? פארוואס האט זי געזינדיגט אז דארף האבן אזא ביטער, אזא ביטערע מזונות? דו ווייסט די תירוץ איז? טרף, ווייל מ'כאפט אליין, קוקט עס אזוי אויס מרורין כזית. דאס איז די תשובה פאר גאנץ כנסת ישראל שנמשלה כיונה, אז ער פרעגט פארוואס האט ער געזינדיגט, פארוואס דארף ער זיך אזוי מוטשען, פארוואס, דו ווייסט פארוואס, ווייל טרף חטף, אז דו וועסט לעבן מיט אמונה, מיט אמונה אין בורא העולם, וועט נישט זיין קיין חטף, נישט זיין ווי שטייט אין חזל אין ברכות סד, הדוחק את השעה השעה דוחקתו, דו וועסט נישט זיין קיין דוחק את השעה, און וועסט זיין רואיג, אן קיין אן קיין רודעראציעס, אן קיין היסטערישע השתדלות'ן, טרף חטף, דאס מאכט מזונותי מרורין כזית. ווי די קאצקער רבי האט געזאגט די משנה אין בבא מציעא דף י, ראה את המציאה ונפל עליה, איינער האט געזען א מציאה און ער איז געפאלן אויף דעם, האט געוואלט זוכה זיין אין דעם, איז ער געפאלן אויף דעם, ובא אחר והחזיק בה, א צווייטער, איז ווער האט זוכה געווען? דער צווייטער, זה שהחזיק בה זכה בה. די גמרא גייט דארטן אריין אין די סוגיא, מגביה מציאה לחבירו קנה חבירו, זאגט דער. זאגט דער זאגט די קאצקער רבי דו ווייסט פארוואס זה שהח די צווייטע האט זוכה געווען ווייל דו האסט געמאכט א היסטערישע השתדלות ביסטו געפאלן אויף דעם געפאלן געפאלן רבונו של עולם צייט קענסט גיין רואיג און זיך אראפבייגן און אויפהייבן געפאלן אויף דעם א היסטערישע השתדלות נעמט מען צו טרף חטף האט מען צוגענומען דארף עוסק זיין אין פרנסה אבער נישט מיט יגיע, ווי האט ער געזאגט, יגיע כפיך כי תאכל, נישט יגיע ראשך. אזוי די זעלבע שטייגער זאגט ר' מאטל נעשכיזער אויף די משנה, אבל הרעותי את מעשי וקיפחתי את פרנסתי. זאגט ער, הרעותי את מעשי, איך האב זיך איינגערעדט צו מיינע מעשים, האב איך געמאכט נאך א השתדלות, נאך א השתדלות, דערפאר קיפחתי את פרנסתי.

די חיסרון הפרנסה בא מחיסרון אמונה ובטחון בהשם יתברך. חיסרון פון פרנסה קומט פון חיסרון אמונה ובטחון אין אייבערשטן, ווייל שהוא לבדו עשה ועושה לכל המעשים ומבין אל כל מעשיהם. זאגט דער רשפי אש אזוי, ולפעמים נדמה לאדם שאם היה עושה מעשה זה או הולך בדרך זה, ווען איך מאך די מעשה צו איך גיי אין דעם דארטן, היה מרוויח ממון. און ווען מיצר עס טוט אים וויי על זה שלא עשה כן, פארוואס האב איך עס נישט געמאכט? ובזה תולה הדבר בעצמו ולא בהשגחת השם יתברך שלו נתכנו עלילות. זאגט ער זה כוונת המשנה, הרעותי את מעשי, שנדמה לו ס'דאכט זיך אים, שהרע לעשות, שאם הוא היה עושה מעשה אחר, ווען איך מאך עפעס אנדערש היה מרוויח, הרעותי את מעשי, א שאד ווען איך גיי דארטן וואלט איך פארדינט, א שאד הרעותי את מעשי, און דערפאר קפחתי את פרנסתי וועגן א רזי ח די דירה, ווייל דאס באווייזט דאך האסט דאך נישט קיין אמונה אין אייבערשטן. מ'זאגט הרעותי את מעשי כ'האב געמאכט א ווילדע טריט א שאד ווען איך מאך נישט דאס וואלט איך וואלט איך פארדינט א שאד ווען איך גיי ווען איך גיי דארטן וואלט איך פארדינט כ'האב געמאכט א שלעכטע טריט זאגט ער וועגן דעם איז טייטש דו גלייבסט נישט אינעם אייבערשטן דערפאר קפחתי את פרנסתי און פארקערט ווען דער מענטש מיט אמונה ובטחון אין יעדן מצב און דערפאר טייטשט מען א רשי זאגט די וואך לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל כי מלאה הארץ חמס מפניהם, זאגט רשי לא נחתם גזר דין אלא על הגזל, וואס איז טייטש? שוין ווען איינער גזל'ט, שרייט ארויס זיין חסרון האמונה, ווייל אז דו האסט אמונה, וואס האסטו צו באגנב'ענען יענעם, א זאך וואס איז דיר נישט באשערט, ווען ס'איז באשערט וועט עס שוין צו דיר אנקומען, און אז ס'איז נישט באשערט וועט עס מוזן פון דיר אנטלויפן, און וואס האסטו צו גנב'נען? די גנב'ענען איז א, דו שרייסט ארויס, שרייסט ארויס, מיין, השתדלות, מיין השתדלות! דערפאר איז דאס געווען דור המבול, מבולבל, נאך השתדלות, נאך, פארקערט איז געווען נח על מי מנוחות, און די מי מנוחות האט געראטעוועט פון מים הזדון, פון די מבול, מי מי מנוחות, רואיג, רואיג, השתדלות יא, אבער נישט צו ווילד דערמיט. און דאס איז נוגע, און דאס איז נוגע אויכעט, ווי דער חפץ חיים זאגט אז ס'כאפט אמאל א שפיל, אזוי שרייבט אין שער התבונה פרק י ד, זאגט ער דעם לשון, זאגט ער, יתחזק מאוד במידת הבטחון. כדי שלא ירע לו, ס'זאל אים נישט שטערן, זאגט ער, אם אחד יגע לו בעניניו, איינער וועט עפענען א געשעפט קייגן איבער פונקט אזא געשעפט, זאל אים עס נישט ארן, פארוואס? ולא יבא לספר בגנותו, וויל ער אים בארעדן, ולריב, מיט אים קריגן, או לקללו או להלבין פניו ולהקניטו, נאר וואס דען? נאר ויבטח בהשם, שהוא יזמין לו ממקום אחר את החסר לו על ידו, דער רבונו של עולם האט אסאך וועגן, ער ווייסט דיין אדרעס, ער ווייסט פון ווי דיר צו שיקן געלט, הערט וואס ער זאגט דא א לשון כן הדבר הזה ממש בענין זה זאגט ער, הקדוש ברוך הוא שהוא מחלק מזון לכל ברואיו, כדכתיב נותן לחם לכל בשר, הוא אביהן של ישראל והם בניו, א טאטע פון קינדער, א טאטע שטענדיג ער זעהט א קינד איז מוותר, און ער לויפט צום טאטן, גיב א קוק טאטע איך האב מוותר געווען איך וויל זיך נישט קריגן, גייט גלייך דער טאטע און גיט אים נאך און נאך,

זיך נישט דארף מיט דעם קריגן, זאגט ער, בוודאי ימצא עבור זה חן בעיני השם יתברך, וועט ער וועגן דעם טרעפן א חן, ונח מצא חן, און עבור מדתו הקדושה, זאגט ער, וועגן די הייליגע מידה, וואס אז דו קריגסט זיך נישט מיט יענעם און גלייבסט אין אייבערשטן אז דער אייבערשטער קען ממלא זיין די אלע חסרונות, און דער רבונו של עולם וועט דיר געבן אסאך מער, זאגט ער, ימצא עבור זה חן בעיני השם יתברך, עבור מדתו הקדושה כמאמרם, מאי דכתיב תולה ארץ על בלימה, ועל מי עולם קיים על מי שבולם את פיו בשעת מריבה, ובעבור בטחונו בהשם יתן לזה אפים. פאר דעם וועסטו קריגן אפים. וויסן וואס הייסט נוח מצא חן וויאזוי מען איז מוצא חן, וועסטו קריגן דאפלט עס נאך, דארפסטו קריגן וועגן דעם בטחון, דאס ברענגט א חן. נאר בטחון אין אייבערשטן, נישט בטחון אזוי ווען ס'איז אויפן סיר הבשר, נאר ווען יענער איז דעם פרובירט דיר מסיג גבול צו זיין, און דעמאלטס שרייסטו ניין איך וויל זיך נישט קריגן. האבן מיר דא געהאט געלערנט היינט רבותי כמה וכמה דרכים ווי אזוי די נשיאות חן איז די נשיאות חן האבן מיר געלערנט געווען די ערשטע זאך געווען די אור החיים הקדוש זאגט ס'איז דא א מצוה פון נשיאות וואס דאס ברענגט חן אבער ער זאגט נישט וואס ער אבער נישט סתם א חן א חן קעגן א גאנצע דור המבול ס'איז דא א חן האבן מיר געלערנט די חרדים א חן פון לא יכעוס ווייסט וואס לא יכעוס

רעדט שיין, הא? פרעגט די וועלט פארוואס שטייט בשפתותיך? פארוואס נישט הוצק חן בלשונך? אין די צינג, וואס איז בשפתותיך? איז די וועלט זאגט, א וואס איז די חן בשפתותיך? ווייל מיט שפתיים, איר ווייסט ס'איז דא פינף מוצאות הפה, חייך, גרון, לשון, שיניים, שפתיים. פינף, ס'איז דא אותיות מיט האלז, צינג, דא אותיות מיט די ליפן, ב' ו' מ' פ' מיט די ליפן. ד' ל' ט' נ' ת' איז מיט די צינג.

זאגט דער וואס טייטש בשפתותיך ס'דא אמאל א מענטש קומט דיר עפעס איך דארף דיר יעצט אריינגעבן א פארציע אבער איך האלט זיך איין איך האלט זיך איין די גמרא זאגט אז די צינג האט צוויי חומות'ן די שיניים און די שפתיים יא ס'דא אמאל איך ס'קומט מיר עפעס ס'שטייט מיר דא איך וויל דיר עפעס אריינגעבן א פארציע אבער איך האלט זיך איין

דער רבי ר' מעכל זלאטשובער זאגט די וואך, דער רש"י זאגט ביי נוח'ן, מאמין ואינו מאמין שיבא המבול. אף נוח מקטני אמונה היה, מאמין ואינו מאמין שיבא המבול. פרעגן זיך אלע די קשיא, נוח, נוח איש צדיק, קען מען זאגן אזא זאך, א מאמין ואינו מאמין שיבא המבול? דער אפטער רב ברענגט עס ר' מעכל'ע זלאטשובער און פארליינען דעם לשון א מורא'דיגע לשון ווי ווי אזוי מיט די אמונה די לשון המשכה המשכה וגידול מלשון שטייט אין פסוק ויהי אומן את הדסה וואס טייטש אומן את הדסה האט ער מגדל געווען ער האט דעם לשון זיינע דער אוהב ישראל ברענגט עס ר' מעכל'ע זלאטשובער כי באמונה יש כח זה שעל ידי האמונה ימשך הדבר הזה ממקורו ויבוא די וואס דו גלייבסט זאל קומען, ס'האט א כח, די אמונה האט א כח, אז די וואס דו גלייבסט דאס זאל קומען דורך אמונה, היינו על ידי שהוא מאמין בהשם יתברך, ובוטח בו, באמונה שלימה על שום איזה דבר, אז נמשך הדבר ההוא ויבוא בשלימות. דו גלייבסט דאס ברענגט דעם זאך, ויהי אומן את הדסה, ער האט מגדל, דאס איז דיין אמונה, פאר רפואה, פאר ישועה, אויף פרנסה, אויף אלסדינג, דיין אמונה, דו גלייבסט, זאגט ער, כי באמונה יש כח זה, זאגט ר' מעכל זלאטשובער, שעל ידי האמונה יומשך הדבר הזה ממקורו ויבא, היינו על ידי שהוא מאמין בהשם יתברך ובוטח בו באמונה שלימה, על שום איזה דבר, אז נמשך הדבר ההוא ובא בשלימות. טייטשט ר' מעכל זלאטשובער, א מאמין. ואינו מאמין, אז דערפאר האט נח נישט געוואלט גלייבן באמונה שלימה אז ס'וועט קומען דער מבול, ווייל ער האט נישט געוואלט מיטן אמונה ממשיך זיין דעם מבול, ער האט עס נישט געוואלט ממשיך זיין, פון איין זייט האט ער געגלייבט באמונה שלימה וואס דער אייבערשטער זאגט, אבער ער האט דאך נישט געוואלט, ער האט מורא געהאט דא צו האבן דא דעם גאנצן דאס, ווייל ער האט נישט געוואלט ס'זאל קומען דער מבול, ס'זאל נישט קומען דער מבול.

כי השחית, וירא אלקים כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. און דעמאלט ויאמר אלקים לנח קץ כל בשר בא לפני. דער חתם סופר האלט דא מיט א חידוש, ער זאגט אז די גמרא זאגט דאך, והלכת בדרכיו, יענע וואך האט מען מאריך געווען דעם ענין, והלכת בדרכיו, מען דארף גיין מיט דרכי השם מה הוא רחום אף אתה רחום מה הוא חנון אף אתה רחום. זאגט ער וירא אלקים את הארץ והנה נשחתה, כי השחית כל בשר את דרכו מיינט די דרך פונעם אייבערשטן. את דרכו, אז מען האט נישט געפירט מיט חסד, מען האט זיך געפירט מיט אכזריות. זאגט ער, ווייל ווען מען וואלט זיך געפירט מיט חסד, וואלט דער מבול נישט געקומען אפילו זיי האבן געזינדיגט בינו לבין קונו. כי השחית כל בשר, וואס שטייט וירא אלוקים את הארץ והנה נשחתה, כי השחית כל בשר את דרכו גייט אויף אלוקים זאגט ער, אז מען האט משחית געווען די דרכי אלוקים, און פאר דערפאר איז געקומען דער מבול. די לשון פון הייליגן חתם סופר, דער לשון,

אפילו זיי האבן עובר געווען די עבירות בינם לקונם, אבער ווען זיי וואלטן געמאכט חסד וואלטן זיי געראטעוועט געווארן, ווייל פונקט ווי דו האסט רחמנות אויף א צווייטן האט דער אייבערשטער אויף דיר אויך רחמנות, ואילו עשו כן היה הקדוש ברוך הוא מרחם וחונן אותם אף על פי שעברו עבירות בינם לקונם, אבל עכשיו שלא עשו כן, נחתם גזר דין עליהם. וואס עס הייסט גמילות חסד, ס'וואלט עס אפגעהאלטן, ס'וואלט נישט געווען קיין מבול זאגט ער. גמילות חסד. באקאנטע מעשה ר' אהרן הגדול פון קארלין האט מען געקומען אן אלמנה צו אים זי האט געוויינט זי דארף הכנסת כלה האט ער צוגעשטעלט א גרויסן סכום ר' אהרן הגדול צוגעשטעלט א גרויסן שיינעם סכום געקומען אפאר וואכן פארן חתונה איז די אלמנה ווייטער געקומען זי האט געוויינט איר ווייסט זי ווייסט נישט איר טאכטער די כלה איז אריינגעקומען עפעס א עפעס א פליג אין קאפ אריינגעגאנגען אז זי דארף עפעס א שטערן טיכל א שטערן טיכל גאר א טייערע זי האט געזאגט אן דעם שטערן טיכל גייט זי נישט צו די חופה גאר א טייערע שטערן טיכל איך ווייס נישט וואס צו טון, קאסט א ים מיט געלט, ר' אהרן הגדול האט געהאט אוועקגעלייגט די געלט אויבן אויפן שאפע, ער האט גענומען גלייך די לייטער, ארויפגעגאנגען אויבן אויפן שאפע, ארויסגענומען די גאנצע געשפארטע געלט, ער האט עס געגעבן מען זאל גיין קויפן דעם שטערן טיכל, די רעבעצין איז געוואר געווארן פון דעם, די רעבעצן אריינגעקומען און געזאגט, מילא דו ווילסט גיבן אויף צדקה, געשפארטע געלטער, אונזערע געלטער ווילסט גיבן אויף צדקה, איך וועל דיר גארנישט זאגן. אבער איך פארשטיי נישט, דו האסט גענומען און געשפארט, דו האסט געוואלט געבן אויף צדקה, האסט געקענט גיבן פאר צוואנציג משפחות, יעצט וועגן עפעס א שטערן טיכל וואס איר איז אריינגעגאנגען א פליגל אין קאפ, וועגן דעם גייסטו צוריק גיבן? נישט געקענט מפרנס זיין מיט די געלט צוואנציג משפחות? האט רבי אהרן הגדול געזאגט, ביסט גערעכט, איך וועל דיר זאגן דעם אמת, ווען איך האב גענומען די לייטער ארויפגעגאנגען נעמען די געלט האב איך אויך געטראכט, קען דאך מפרנס זיין מיט דעם צוואנציג משפחות פארוואס עס געבן פאר איר, האב איך גלייך נאכדעם געטראכט אז א פלא אז די געלט ליגט שוין אויבן צען יאר, איך האב נאך קיינמאל נישט איינגעפאלן צו שפייזן צוואנציג משפחות מיט די געלט, פונקט יעצט ווען איך וויל עס געבן פאר איר דעמאלטס איז מיר בייגעפאלן צו שפייזן צוואנציג משפחות, האב איך געזען אז ס'איז נישט מסטרא ד, נישט מסטרא ד. פארשטייט איר רבותי, איר פארשטייט נו אסאך מאל פאלט איין פאר מענטשן אזעלכע רעיונות אינמיטן ווען מ'דארף טוהן צדקה, פאלן אים איין רעיונות אפשר דארף מען נאך אפאר חברות וואס וויל וואס און ער ווערט קלוג מיט רעיונות, רבותי טוהט צו די זאך, די מדרש תנחומיא זאגט די וואך, תנחומיא נח אות ה' מורא'דיגע מדרש די וואך, אז אויף צוויי מענטשן שטייט אינגאנצן תנך די ווארט צדיק, די ווארט צדיק שטייט אסאך מאל. שטייט אסאך מאל, אבער אויף א מענטש די ווארט צדיק אויף א מענטש שטייט צוויי מאל, איינמאל די וואך נח איש צדיק, די צווייטע מאל איז אין עמוס שטייט אויף יוסף הצדיק על מכרם בכסף איש צדיק, פארוואס אויף די צוויי שטייט די ווארט צדיק? זאגט דער מדרש ווייל די צוויי האבן געגעבן עסן פאר מענטשן ווען ס'איז נישט געווען עסן, נח איש צדיק און יוסף הצדיק יוסף הוא המשביר, פארשטייט וואס הייסט א צדיק אין מדרש, ווער ס'געבט עסן פאר מענטשן, עסן, נישט קיין רעיונות, נישט קיין געדאנקען, מ'גיבט עסן. מען גיט געלט, ווי עקיבא קארא לויגער לייט, פארשטייט ער גיט געלט פאר מענטשן ווען זיי האבן נישט. ביסט א צדיק. קענסט שרייבן הרב הצדיק וועמען דו ווילסט, אבער צדיק הייסט דאס הייסט צדיק זאגט די מדרש די וואך, מען גיט עסן פאר מענטשן. דער משך חכמה זאגט די וואך א פחד פון א ווארט, ער זאגט די וואך הערט הערט וואס עס הייסט מען טוט פאר יענעם. ער זאגט דער מדרש זאגט, מדרש רבה דאס, מדרש רבה ל' ו', אמר רב ברכיה, חביב משה מנח. חביב משה מנח, וואס איז? נח שטייט די וואך איש צדיק? אין סוף פרשה וויאזוי שטייט ויחל נח איש האדמה. משנקרא נח איש צדיק, שפעטער נקרא איש האדמה. ביי משה רבינו זאגט רבי ברכיה, איז פארקערט. אין אנהייב אין פרשת שמות שטייט אויף משה רבינו איש מצרי הצילנו מיד הרעים. איר געדענקט ווען ער האט געראטעוועט די בנות יתרו. שטייט איש מצרי. אבער סוף תורה וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים. און ביי משה רבינו פארקערט, אין אנהייב שטייט איש מצרי און שפעטער איש אלקים, ביי נח שטייט אין אנהייב איש צדיק און שפעטער איש האדמה, ביי משה רבינו שטייט אין אנהייב איש מצרי און שפעטער איש אלקים, איז חביב משה מנח, איז מסביר דער משך חכמה א מורא'דיגע ווארט, און ער זאגט אזוי, ס'איז דא צוויי דרכים אין עבודת השם זאגט ער, ס'איז דא איין דרך, איינער פארמאכט זיך אין צימער, מייחד עצמו, מתבודד, בינו לבין קונו, איז דא א צווייטער וואס ער איז עוסק בצרכי ציבור, ער איז זיך מבטל פארן כלל, ער איז זיך מפקיר פארן כלל, ווי ס'קוקט אויס בעיני בשר, אז דער וואס איז זיך מתבודד, ער איז אסאך גרעסער פונעם עוסק בצרכי ציבור, ווייל דער וואס זיך איז מתבודד, ווערט נתעלה אין עבודת הקודש, מעלה מעלה, דער צווייטער גייט אראפ ממדרגתו צו עמך. זאגט ער פונדעסטוועגן זעט מען אז נח שהתבודד, זאגט ער ולא הוכיח את בני דורו, דערפאר שטייט אין מדרש אז ער איז געווען ראוי לכליה אויכעט ווייל ער האט נישט מוכיח געווען דעם דור, זאגט ער, ער האט זיך נאר מתבודד געווען פאר זיך און האט געהייסן איש צדיק! אבער גיב א קוק, ער איז אראפ פון די מדריגה געווארן איש האדמה, משה רבינו האט זיך מפקיר געווען פארן כלל, איש מצרי ער איז געגאנגען ראטעווען, און ער האט זיך געדארפט ראטעווען דארטן גיין גלות, ש זאגט ער שהוכרח לגלות שזה מורה בפחיתות הנפש מכל מקום, הואיל ומסר עצמו על ישראל בהריגת המצרי נקרא איש אלוקים שהגיע לתכלית השלימות מה שיוכל האדם להשיג. איר פארשטייט פון אויבן אויף זעט אויס אז דער וואס איז זיך מתבודד אין צימער ער איז א איש צדיק גיב א קוק איז איש האדמה צום סוף נאר משה איש מצרי איז געגאנגען זיך ראטעווען איז געגאנגען פאר יענעם א טובה טון מען האט געדארפט ראטעווען איש מצרי ער איז געווארן איש אלוקים אונז האבן מיר נישט קיין השגות נישט אין נח איש צדיק נישט אין משה איש אלוקים אבער עס איז א שטיקל משך חכמה עס איז כדאי זיך מתעמק צו זיין אין דעם מען דארף א טובה טון א אידן דארף א טובה טון א אידן, וויסן וואס הייסט א טובה טון א אידן. אויף נוח אליין שטייט אין ספורנו די וואך, דער ספורנו זאגט די וואך, אויף ויולד נוח שלשה בנים שרייבט די ספורנו די לשון, מאז שהתחיל, נוח האט פינף הונדערט יאר נישט געהאט קיין קינדער, ווען האט ער אנגעהויבן צו האבן קינדער, זאגט די ספורנו, מאז שהתחיל להוכיח בני דורו זכה לבנים, ער האט אנגעהויבן צו טון פארן דור, זכה לבנים. ס'איז נישט קיין סתירה צו דעם משך חכמה וואס מ'האט פריער גערעדט. בכלל נישט. ערשטע זאך איז דא אפאר דעות דא און און און און ווייטער געווען אז מ'האט געפאדערט פון אים ער זאל מאכן מער. מער מוכיח זיין. ש. על כל פנים, אונז פארשטען מיר נישט אין די זאכן, מ'דארף נאר וויסן וואס ס'שטייט דא. וואס שטייט דא? דא איז געווען, די עולם געדענקט דאך, הרב טורטשין. רב לוזי צדוק, גאון הצדיק רב לוזר צדוק טורטשין, ארויסגעגעבן די שונה הלכות אונטער ר' חיים קנייבסקי.

ער איז געווען א תקופה האט ער געשלאפן נעכט ביי ר' שלמ'קע. ר' שרגא פארציילט אזוי, עס איז געווען עפעס א יאר ערב יום הקדוש פאר כל נדרי, נאך סעודה המפסקת איז ער געלאפן אין ישיבה זאגן תפילה זכה פאר כל נדרי, ער לויפט אריבער ארום איז ער אריבער געגאנגען די הויז פון דעם טעפליקער רב, טעפליקער רב, באקאנט טעפליקער רב, און טעפליקער רב האט אים געשריגן בחור בחור האט געדארפט זיין הילף.

נישט וואר ער האט געמאכט אלס וואס ער האט געדארפט און שפעטער האט פארשפעטיגט טאקע כל נדרי מיט אלעס ווען ער איז ארויסגעגאנגען האט טעפליקער רב אים געזאגט אזוי בחור דו האסט מיר געהאלפן ביי א דבר למעלה מדרך הטבע אין אזא צייט א זייטיגע מענטש וועט דיר דער אייבישטער העלפן די קומענדיגע יאר זאלסטו האבן הצלחה וברכה למעלה מדרך הטבע רב טורטשין האט דערציילט אז ער איז פארדעם אויך געווען א מתמיד יא, אבער נאך יום הקדוש האט ער זיך געזעצט לערנען די גלילות הארץ, ער איז געזעצן און געלערנט יעדן טאג צען בלעטער גמרא, גמרא תוס' מיט ראשונים בעיון, ר' מאיר חדש איז געווען משגיח אין ישיבה אין חברון, מען זעהט דא עפעס א מאדנע זאך, דער בחור האט זיך עפעס גענומען עפעס א נייע שיטה, ער שטייט ביי א סטענדער און שלינגט איין בלעטער גמרא, שלינגט מסכתות יעדן טאג. יעדן טאג געלערנט דרײַסיק בלאט גמרא, איז געווען ביי איהם, ר' מאיר חודש צו געגאנגען צו איהם, ער האט איהם געוו אנגעהויבן אביסל צו רעדן מיט איהם אין סוגיא פון איהם פון ישיבה, ער האט איהם געוואלט אפהאלטן, שטעל זיך אפ וואס טוט זיך דא, ער האט אנגעהויבן צו לערנען רעדן מיט איהם אין די סוגיא פון איהם פון ישיבה, און ער זעהט אז ער איז שולט נאך מער וואס ער האט געוו נאך פער מער ווי פריער, מער פון די אלטע זמנים, און ר' מאיר חודש האט איהם געפריווט צו זאגן אפילו אבער הער אויף מיט די וועג, שלינג נישט דא קיין מסכתות. אבער ער האט דאך געוואוסט אז ער האט דא צו טון מיט עפעס א ברכה, ער האט אים נישט געפאלגט, ער האט ווייטער געשלינגען, און דער מענטש ווער ס'האט געזעהן ווער הרב טורטשין יודיע האט געקענט שס אויפן לשון אויפן שורה, אויפן שורה, ער האט געקענט, ער האט געקענט עפעס א פלא, דער עולם ווייסט דאך ס'גייט דא יא, תוס' רא"ש, ער האט געקענט פארליינען אזוי א שורה, תוס' גמרא רא"ש ר"ח, רבינו חננאל אפילו, אויפן שורה האט ער געקענט, ער האט געקענט שס, ער האט געזאגט אלץ נאר פון יענעם יאר געווען.

אין מדרש שטייט, אין מדרש שטייט, מדרש תהילים ל' ז', אברהם אבינו האט געטראפן שם בן נח, זאגט דער מדרש אין דעם לשון, איכ'ל פארליינען דעם לשון פון מדרש, מען דארף נישט צולייגן קיין ווארט, אברהם אבינו רבותי, אברהם אבינו האט געטראפן שם בן נח, ער פרעגט אים כיצד יצאתם מן התיבה, מיט וואסערע זכות ביסטו ארויס פון תיבה? וואס איז פשט אין מדרש? וואסערע זכות? באלד וועט איר זעהן, צו פארשטיין אז דאס איז געווען די זכות. שאלה, כיצד יצאתם מן התיבה, וואסערע זכות? אמר ליה האט אים שם געענטפערט, שם בן נח האט געענטפערט, בצדקה שהיינו עושים שם, בזכות צדקה. אמר ליה האט אברהם אבינו געפרעגט שם, וכי מה צדקה היה לכם לעשות בתיבה, וכי עניים היו שם, ס'איז געווען דארט ארעמעלייט? ס'איז געווען דארט נאר, והלא לא היו שם אלא נוח ובניו, איז וועם האסטו געהאט דארטן צו מאכן טובה? אמר ליה האט שם געענטפערט, עשינו צדקה עם. הבהמה, החיה והעוף, ולא היינו ישנים, אונז האבן נישט געשלאפן, אלא נותנים היינו לפני זה ולפני זה כל הלילה, מיר זענען געווען פארנומען א גאנצע נאכט, ווייל די שעה וואס ער עסט עסט ער נישט, א גאנצע נאכט געווען פארנומען. באותה שעה אמר אברהם,

אף אני אעשה עם בני אדם על אחת כמה וכמה, מיד באותה שעה נטע אשל בבאר שבע, אכילה שתיה לויה, דעמאלטס האט ער דאס געמאכט. פארשטייט? ווייסט וואס דאס הייסט? יא. דאס הייסט מען טוט פאר יענעם, מען טוט פאר יענעם. דאס איז הרב טורטשין, דאס איז מעשה, דער עולם האט דאך ליב מעשה'לעך, דארף מען מעשה'לעך, אבער דאס איז, דאס איז די, דאס איז די, מות ישחי וישחי ארדו, זוכה לבנים. נאך דער זשיכלינער האט געהאט א איידעם וואס האט נישט געהאט קיין קינדער האט ער זיך מזכיר געווען ביים רבי ר' העניך דער רבי ר' העניך האט אים געזאגט אז די וואך שטייט אלה תולדות נח וואס זאגט רשי עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים ס'א דרשת חזל דו ווייסט דער אור החיים הקדוש זאגט זייער שטארק אויף דעם דער אור החיים הקדוש זאגט עיקר אלה פוסל אלה פוסל אלה דאך נישט אלה פוסל את הראשונים וואס טייטש אלה פוסל דו דארפסט וויסן אז נישט דאס מיינען אז עס איז דא תולדות און דאס איז בעסערע תולדות, ניין עיקר טייטש איז ס'איז פוסל אנדערע די עיקר מעשים טובים, תולדה מיינט האט פיינע האט קינדער און האט אויך מעשים טובים, די עיקר מעשים טובים דארפסט גוט פארשטיין, די עיקר עס איז פוסל עפעס אנדערש, אלה תולדות טייטש אז די עיקר איז די מעשים טובים, שוין איך זאג דא.

גלייך איז לעבן שערי גמילות חסד. ווען מען ס'פארקלאפט זיך חלילה וחס די טיר פון שערי תולדות מען קען נישט האבן קיין קינדער וואס איז די עצה? אריינגיין אין שערי גמילות חסד, טון חסד מיט מענטשן, פון דארטן קען מען מאכן א שביל דארטן, מען קען דארט נישט עפעס מאכן דארט מיט אזא שביל? דא זאגט די תורה נח פֿינף הונדערט יאר האט נישט געהאט קיין קינדער, וויאזוי האט ער געהאט קינדער? עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשיהם הטובים, ווייל ווי אזוי האט ער געהאט זיך זיינע צדיקים דורך מעשים הטובים, און דורך דעם איז געווארן ויולד נח שלושה בנים. דורך דעם איז געווארן ויולד נח שלושה. יא. דאס איז דאס געווארן קינדער, און וואסארא קינדער, וואס א א ברכה אויף קינדער, און א ברכה זאל זיין גוטע קינדער, די גמרא בבא בתרא ט, רבי יהושע בן לוי אומר, כל הרגיל לעשות צדקה הויין לו בנים, בעלי חכמה, בעלי עושר, בעלי אגדה, בעלי חכמה, כסדר, מען טראכט פון א צווייטן, דאס הייסט עס איז גוט אויף גוטע קינדער, אויף טראכטן אויף א צווייטן.

ווייל עס איז געווען א פראבלעם מיט די רעגן כדי שיגיע אחרון שבישראל שבישראל לנהר פרת, ביי די עולי רגל זיין איז ערשט זייער ווען מ'האט אהיים חשון זאגט די גמרא אין תענית איז אנגעקומען דער לעצטער ווען ער וואס האט עולה רגל געווען אהיים, רבותי וואס האט דאס היינט? היינט איז דא עליה לרגל? היינט ווארט מען אויף רעגן, פארוואס נישט גלייך מען גלייך נאר. זאגן ותן טל ומטר. איז ניין חזל האבן געוויסט זאלסט געדענקען עד היום אז ס'געווען אזא זאך חזל האבן געדאגה'ט אויפן לעצטן מענטשן מ'האט אפגעהאלטן א רעגן פון די גאנצע וועלט די לעצטע זאל די מענטש זאל נישט נאס ווערן די לעצטע מענטש אויפן וועג זאל נישט נאס ווערן דאס זאלסטו געדענקען לעולמי עד אפילו היינט ווען מ'איז בזמן שאין בית המקדש קיים פארוואס זאגט מען היינט נישט ותן טל ומטר פארשטייט זאל געדענקען פארוואס זאגסט נישט ותן טל ומטר נאר זאלסט געדענקען אז חזל האבן געדאגה'ט אויפן לעצטן מענטשן זאלסטו היינט געדענקען נישט זיין קיין איינגעפאקט אין זיך נאר פאר איך פאר איך פאר מיך פאר זיך פארקערט, פארקערט, שווער צו זאגן, אבער פארקערט שטייט, די וואך אין פרשה שטייט שופך דם האדם, באדם דמו ישפך, צווישן ז' מצוות בני נח. שופך דם האדם באדם דמו ישפך איז די הייליגע קאמארנא רבי אייזיקל קאמארנא אין היכל הברכה ברענגט ער אין היכל הברכה וואס איז דאס וואס טייטש שופך דם האדם באדם דמו ישפך מכאן אזהרה רבה למקפח את פרנסתו של חברו ויורד לאומנות חברו הרי כשופך דמים ממש. דאס מיינט שופך דם האדם באדם. ווען ער לעבט ביסטו אים שופך דם. שופך דם האדם באדם. מכאן אזהרה רבה זאגט ער למקפח את פרנסתו של חברו ויורד לאומנות חברו הרי כשופך דמים ממש. רבי יחיאל אלכסנדר זאגט אויך די זעלבע זאך אבער דארטן איז שוין געווען מיט א מעשה נורא. ביי רבי יחיאל אלכסנדר ער האט געזאגט אז עמעץ איז מקפח פרנסתו של חברו ער לייגט זיך אריין אין א שווערע סכנה מען טאנצט אריין אין יענעמס פרנסה און דארטן איז געווען א מעשה אזוי ער האט געהאט עפעס א חסיד איז געקומען פון שטאט און דער חסיד דארטן איז ער געווען יורד לתוך אומנות יורד לחיי מרא דאתרא דארטן צום רב איז געווען דארטן אפאר יונגאטשעס און זיך גענומען דארטן צום רב און דארטן איז ער געקומען צו פארן צו רבי יחיאל אלכסנדר, און רבי יחיאל אלכסנדר האט געזאגט, מקבלני מרבותי, איך האב בקבלה אז היורד לאומנות חברו איז דאך מקפח חיי עצמו, דער אייבישטער זאל אפהיטן, מקפח זיין אייגענע לעבן, השם ישמרנו. און ער האט אים פארגעליינט דעם פסוק, ער האט אים געהייסן מיטזאגן, כמקריא את הסוטה, שופך דם האדם באדם דמו ישפך, מילה במילה, און דער חסיד האט מקבל געווען גלייך אויף זיך אז ער איז מפסיק, ער הערט אויף מיט דעם, ער הערט אויף, אבער איז ער אריינגעפארן אין שטאט, חברים, שלעכטע חברים, דער אייבישטער זאל אפהיטן, האבן זיך גענומען, ניין, דארף ער ווארט, בקיצור, און ער האט ממשיך געווען, ווי ער האט אנגעהויבן ממשיך צו זיין מיט די מערכות קעגן רב, האט ער אנגעהויבן צו שפייען בלוט און געווען יציאת הנפש ואחיקת נשמה. דאס זאגט רבי יחיאל אלכסנדר אז מ'איז מקפח יענעמס פרנסה לייגט ער זיך אריין אין א סכנה עצומה, ער האט בקבלה פון זיינע רבי'ס, איז מקפח חיי עצמו, דער אייבישטער זאל אפהיטן, דער אייבישטער זאל מציל זיין, פארקערט אדם אוכל פירותיהן בעולם הזה, מען טוט א חסד מיט יענעם, מען דאגה'ט פאר יענעם, מען טוט פאר יענעם גוטע זאכן, ווי ווי שטייט אין מדרש. אין מדרש למד גימל, די מדרש דערציילט א מעשה וואס איז געווען בימי רב תנחומא, ס'איז געווען עצירת גשמים בימי רב תנחומא, ס'איז א מדרש רבה, מעשה בימי רב תנחומא זאגט די מדרש, אז ס'איז געווען עצירת גשמים, מ'האט אים געזאגט באו ואמרו לו יגזור נא רבינו תענית, זיי גוזר תענית, האט ער געמאכט אזוי, גוזר תענית געווען, ס'איז געקומען די דריטע טאג פונעם תענית און ס'איז נאכנישט געגאנגען קיין רעגן, ס'איז נישט געגאנגען קיין רעגן. זאגט דער מדרש עלה רב תנחומא ודרש על בני ישראל, וואס האט ער געדרשנט? בני התמלאו רחמים אלו על אלו און דעמאלס וועט הקדוש ברוך הוא יתמלא רחמים עליכם, התמלאו רחמים אלו על אלו און דעמאלס וועט הקדוש ברוך הוא יתמלא רחמים עליכם. ברענגט דארט אין די מדרש א באקאנטע מעשה באריכות אז איינער וואס האט געגעבן צדקה וואס על פי סדר העולם געבט מען איר נישט קיין צדקה, די גרושה נו. די געוועזענע גרושה האט ער געגיבן דארטן צדקה, א באקאנטע פון דארטן מעשה, אבער על פי סדר העולם גיבט מען נישט, און דעמאלטס זאגט דער מדרש הגביה רב תנחומא פניו כלפי מעלה ואמר, רבון כל העולמים, ומה זה שאין לה עליו מזונות האט איר נישט געדארפט געבן, האט איר נישט געדארפט געבן במרכאות כפולות קיין מזונות, ראה אותה בצרה דערפאר ונתמלא עליה רחמים, איז אתה שכתוב בך חנון ורחום, ואנו בני ידידיך בני אברהם יצחק ויעקב על אחת כמה וכמה שתתמלא עלינו רחמים מיד ירדו גשמים ונתרוה העולם זאגט דער מדרש גלייך איז אראפגעגאנגען א רעגן ווייל וואס האט דא מעורר רחמים געווען ווייל ער האט איר געגעבן האט ער נישט געדארפט געבן קיין געלט נישט געדארפט געבן און ער האט איר געגעבן, דאס האט מעורר רחמים געווען אויבן, נאר ראה אותה בצרה ונתמלא עליה רחמים אתה שכתוב בך חנון ורחום, ואנו בני ידידיך בני אברהם יצחק ויעקב, דאך על אחת כמה וכמה שתתמלא עלינו רחמים, פון דעם איז גלייך. נאר מיט א גרויסן שמחה רבי ישראל. שמחה רבו. ווי זאגט דער דער רשע זאגט די וואך שיין ווי עפעס. ווייק א שיין ווי עפעס איז א סימן אז גראדע איז שיין. אז שוין איז אמץ במצוה זכו לציצית. ווי עפעס אז שלא ניס אמץ.

און ווען ס'איז זיך ער מאכט דאס די זעלבע מיט א לעבעדיגקייט, אזא געזונטע ווינטער מיט א פרישקייט מיט א לעבעדיגקייט. לאמיר נאר מסיים זיין רבותי. זאכן וואס מען דארף מיט זאכן וואס מען דארף גארנישט רעדן דאס איז דאך די אטעם אונזערע אז א איד דעם קביעות עתים לתורה בכל בכל עת ובכל זמן ובכל מקום ובכל מצב דו ווייסט אז בדרך צחות זאגט מען נאך אז די וואך שטייט ויחל נח איש האדמה רש"י זאגט דאך אויבן מכאן מכאן מכאן שלמד נח תורה מכאן שלמד נח תורה אין מדרש שטייט חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך. אמר דוד, רבונו של עולם, בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר למקום פלוני אני הולך, מקום פלוני אני הולך, והיו רגלי מביאות אותי ל... בית המדרש. איז דא די וועלט עפעס אזא ווערטל, אז דוד המלך האט געוואלט גיין אין שול אריין, אבער דער יצר הרע זאגט אים, אה, דו פילסט זיך נישט גוט היינט, ביסט היינט מיד, ביינאכט נישט געשלאפן. באותה שעה האב איך געזאגט פאר זיך אבער למקום פלוני אני הולך אין די ביזנעס גיי איך יא, הא? און וויאזוי איך פיל זיך דאך נישט גוט, איז ממילא אויב אזוי איז רגלי מוליכות אותי לבית המדרש וויל איך אויך אריינגיין אין בית המדרש אויך. מכאן שלמד נח תורה ווייסט ווי אזוי ויחל נח איש האדמה, צו די אדמה גיי איך, דארף איך דאך אוודאי גיין לערנען תורה, מכאן שלמד נח תורה. ממילא זאגט דאס טייטש יפשפש במעשיו, פשפש ולא מצא, הא? פשפש ולא מצא יתלה בביטול תורה. ס'טייטש א מענטש קומט לערנען האט ער פארשידענע תירוצים, היינט קען איך נישט לערנען, איך האב היינט א איבערגעשטרענגטע טאג, זאגט ער יפשפש במעשיו, פאר א גוטן ביזנעס וואלסטו יא געגאנגען יעצט, יא? איז די טייטש איז איז האלטסטו סתם נישט ביים לערנען, דריי נישט קיין קאפ, פארשטייסט די פשט? יפשפש במעשיו, פאר א אנדערע ארבעט וואלסטו געגאנגען, הא? פשפש ולא מצא, איז טייטש יתלה בביטול תורה, האלט נישט ביים לערנען, זיי נישט שיכור. נאר פארקערט, וויסן ווען מען לערנט, צו מען לערנט די קדושת יום טוב טייטשט, שוין געזען די קדושת יום טוב, אנדערע דער ברך משה ברענגט עס אין חתם סופר, א מורא'דיגע ווארט, מיר האבן יעצט געזאגט ביי די הושענות האבן מיר געזאגט הושענא כבושה בגולה, הושענא לומדת יראתך, אלע ווייסן אז כבושה איז א מעת לעת, כבושה איז מעת לעת. איין האלבע שעה אויב עס איז נישט געווען כבוש איז עס נישט כבוש, יא? כבוש איז מעת לעת. אז מ'איז כובש א דבר היתר באיסור אויף פֿיר און צוואַנציק שעה ווערט די היפך א איסור, ווערט די היתר א איסור, ער ווערט נהפך צו ווערן א איסור, יא? מיט די שעיר כבוש איז מעת לעת, אבער ווייניגער פֿיר און צוואַנציק שעה נישט. זאגט ער, הושענא כבושה בגולה, אבער טאמער אינמיטן איז דא א שעה וואס לומדת יראתך, דאס איז שוין נישט קיין כבושה. אויב איז דא איין שעה, א שעה, וואס דו ביסט לומדת יראתך, איז שוין נישט קיין כבושה, ממילא מיט א פעסטקייט, מיט א שטארקייט, מיט א שטארקייט וויסן דעם בלאט גמרא, איבער דאס דארף מען גארנישט רעדן, אה? מיין זיידע זכרונו לברכה משה מרדכי לעלובער פלעגט צו זאגן פונעם פראנקפורטער, פונעם הייליגן ינוקא פון סטאלין, דער האט געזאגט אז ס'איז דא ברויט ס'איז דא פיטער, יא? האט ער געזאגט אזוי, אז תורה איז די בלאט גמרא דאס איז די ברויט, ספרי מוסר ספרי חסידות דאס איז די פיטער, פיטער, האט ער געזאגט אזוי, ברויט אן קיין פיטער איז נישט געשמאק אבער מען קען עסן, פיטער אן קיין ברויט ברעכט מען. האט ער געזאגט א בלאט גמרא אן קיין מוסר ספר, בסדר. מען קען נאך לעבן פון, מען קען נאך לעבן. מען דארף א, עס איז ברויט אן קיין פיטער, אבער פיטער אן קיין ברויט ברעכט מען פון דעם. מען פלעגט אויך זאגן אזוי, זיי האבן געזאגט אז מוסר, חסידות, די אלע זאכן דארף מען נעמען מיט א געוויסע, מיט א געוויסע גבול, מיט א גבול. אבער תורה, די בלאט גמרא אן א גבול, אן א גבול, אן א שיעור. מיט נאך פון שפת אמת, ער ברענגט עס די יגדיל תורה ברענגט עס פון שפת אמת, ער זאגט אז די יצר הרע, און ער האט נישט מורא אפילו פונעם חובת הלבבות זאגט ער, פונעם בלאט גמרא ווערט ער צוברעקלט אינגאנצן, האט נישט קיין השגות אויף חובת הלבבות, חובת הלבבות דארף יעדער, עס איז נישט דא ביי די יצר הרע ווי איינער זאגט ער שטייט דארט, אזוי ברענגט ער עס פון שפת אמת, די די שכר, די שכר וואס מ מ א מענטש לערנט תורה, דארף מען דאך נישט פארשטעלן ותלמוד תורה כנגד כולם, אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, א מענטש נעמט זיך, דער מעדני יום טוב זאגט דארטן אין ברכות כ ח, אלע געדענקען דאך די גמרא,

והם רצים לבאר שחת? והם רצים לבאר שחת? דאס איז וואס איז א כפל הלשון. האסט שוין געזאגט אני עמל ומקבל שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. הערט א לשון פון מעדני יום טוב דארטן אויפן פלאץ אין ברכות. סימן יט ווייסט וואס מען פרק ד'. זאגט דער זאגט דער רבינו י זאגט דער מעדני יום טוב אזוי, ולדידי מעיקרא לאו קושיא, ס'הייבט זיך נישט אן די קשיא. פארוואס? פארוואס? זאגט ער ואפילו שכר מצוות בהאי עלמא ליכא, אזוי זאגט ער, אבער תלמוד תורה כנגד כולם שאוכלים פירותיהם בעולם הזה, זאגט ער אני עמל ומקבל שכר רעדט בעולם הזה, און ממילא איז צוויי זאכן, זאגט ער ואף על גב דשכר מצוות בהאי עלמא ליכא מכל מקום און תלמוד תורה איז דאך כנגד כולם שאוכלים פירותיהם בעולם הזה, איז זאגט ער וואס האט געזאגט אין אנהויב אני עמל ומקבל שכר גערעדט בעולם הזה כאמור, אויפן עולם הזה קריגט מען. אויף עולם הזה ממילא איז נישט קיין כפל הלשון, שפעטער זאגט אני רץ לחיי עולם הבא, נישט ווי מ'זאגט אז א מענטש האט דעם שיעור תורה וואס איז חוק ולא יעבור, חוק ולא יעבור, אויפן גרעסטן פארנעם, און דער אייבערשטער זאל העלפן מיר באקומען א געזונטע ווינטער מיט שפע רב, תורה ויראת שמים, רוחניות מיט גשמיות, לנו ולכל ישראל.